א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וירא. כ'וויל ענק פארציילן א מורא'דיגע מעשה. אמאל איז געווען א איד וואס דער זון איז געווען נעבעך אין די ישיבה אין לאנג ביעטש, און מ'האט געהארגעט א בחור, א ראש ישיבה האט אים געסלעדזשט די טראוט מיט א שליסל פרייטאג צונאכטס און אנגעצינדן א לעכט. א גאנצע מעשה. ס'איז נאך יעצט אנדער אינוועסטיגעישן. אונז האב מיר צוריק געעפנט די פייל. עניוועי, למעשה האט אים דער טאטע ארויסגענומען פון ישיבה און האט אים גענומען צו זיין ביזנעס ער זאל ארבעטן. שוין, קיצור, האט ער געוואלט אז איך זאל לערנען מיט זיין זון, האב איך אים געזאגט פיין, איז געווארן א וואויט וואס מען זאל לערנען, איינער האט געהאלטן מען זאל לערנען ר' חיים, איינער האט געהאלטן מען זאל לערנען ר' משה, איינער האט געהאלטן מען זאל לערנען ר' דוד, איינער האט געהאלטן מען זאל לערנען, יעדער האט געהאלטן זיינע זאכן, דער האט געוואלט מען זאל לערנען דף יומי, מען זאל מיטהאלטן מיטן דף. דער האט געוואלט אהער, דער האט געוואלט אהין, מען האט זיך נישט געקענט פארגלייכן. נאכדעם רוף איך מיך אן, ביידעוועי איך דארף דאך זיין דער מגיד שיעור, ער זאגט איך זאל לערנען רבי חיים, דו ווייסט איך דארף מיך דארן פארצוקוקן א רבי חיים, א גמרא, א סוגיא און א רבי חיים, נאכדעם ביסט נאריש, אונז גייען מיר לערנען צוויי שורות א זמן אזוי ווי אין די ליטווישע ישיבות, און דארט קען שוין דער מגיד שיעור. פרעגט ער מיך. ווייסטו וואס, איך זאג דיר וואס מען זאל לערנען, זאג איך אים משנה ברירה. זייער סימפל, משנה ברירה. הייבט ער אן צו שרייען דו ביסט משוגע, איך וועל דיר צאלן אזויפיל געלט א שעה פאר משנה ברירה, דאס איז דאך בעיבי סטאף, יעדער קען דאך דאס. זאג איך אים רבי איד, גיב מיר פיר וואכן און נאכדעם וועסטו מיר זאגן צו ס'איז בעיבי סטאף. שוין, ס'איז אדורכגעגאנגען צוויי וואכן, דער בחור קומט אריין אין בית מדרש און ער זאגט גראד פארן רב, דו ווייסט דאס און דאס איז מנוגד צו די הלכה.

זאגט ער ביסט גערעכט אבער עס האלט עס קיינער נישט אקעי. כ'האב אלץ געטענה'ט אז דו לערנסט לערן א זאך וואס קען יענעם זיין אינטערעסאנט. ער הייבט אן מיט המחליף פרה בחמור וילדה. ס'איז הייליגע זאכן, כ'מאך נישט אוועק ס'איז תורה קדושה, ס'ברענגט צו צו דביקות השם, ס'זאגט ער דעם רצון השם, אבער פארשטייסט אליין אז קיינער עסט נישט קיין סטראבערי שארטקעיק פאר ער האט נאך געגעסן אביסל חלה מיט פיש און זופ. עס איז דא א סיסטעם. דאס מין פון די ליטווישיזם וואס האט אריינגעברענגט לומדות לומדות לומדות, דאס איז געווען גוט פאר די בחורים מיט די גוטע קעפ, היינט איז אויך דא מיר, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, איך האב אויסגעהערט א שיעור, איך האב מיך באלעקט די ביינער, צו דעם דארף מען זיין א גרויסער תלמיד חכם, מען דארף ליגן אין לערנען, מען דארף פארשטיין וואס דאס הייסט א חקירה פון רבי חיים, און מען דארף פארשטיין וואס די גמרא זאגט, און ממילא איז עס גוט פאר זיי. ווייל דאס איז גוט אפשר פאר די אפער טען פערסענט פון די ישיבה, די רעסט אוו דעם, ווי איך האב אמאל פארציילט, יענער האט פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגערס א חוץ דרײַ, האט אים דער רבי געזאגט די דרײַ האסטו פארשטאנען. און טאמער לערנט מען אבער דעם אורח חיים וויאזוי מען דארף זיך פירן, איז עס זייער א שיינע זאך. איך האב אמאל געזאגט פאר א לובאוויטשער שליח, זאג איך אים, דו ווייסט ענקער פראבלעם? עטס זענטס ביזי מיט חת"ת, חומש תהלים תניא, עטס זענטס ביזי מיט אלע זאכן, ליקוטי תורה, תורה אור, דרך מצותיך, ס'איז זייער הייליג, אבער דער הייליגער תניא האט אויכעט געשריבן א שלחן ערוך הרב, פארוואס זעה איך נישט ס'זאל זיין רעלעטיוולי אזוינפיל שיעורים אין שלחן ערוך הרב וויפיל ס'איז דא אין אלע אנדערע ספרים?

און דאס ווילן די ראשי ישיבות נישט פארשטיין, ווייל יעדער וויל א לומדות א לומדות. כ'בין געזעסן יעצט אין מיר, כ'האב געהערט א לומדישן שיעור, איך האב מיך אזוי אנאליזירט, ס'געווען דארטן דריי פיר הונדערט בחורים, און ס'איז אויכעט אויפן רעדיא גיבט מען נאך ארויס די שיעורים, מען קען זיצן אין זיין געדינגענעם צימער ווי ער שלאפט, און קען זיך האלטן אינמיטן אויסרייבן און קוקן אויף פארנאגרעפי, און ער הערט דעם שיעור. האב איך אזוי אנאליזירט און כ'האב געפרעגט איינעם אזוי שטילערהייט, זאג מיר, זעסט דא דעי אלע דרײַ הונדערט חברה, וויפיל האלטסטו אז האבן פארשטאנען וואס מ'האט געזאגט? און וויפיל האלטסטו זיי האלטן בכלל מיט ווי דער ראש ישיבה האלט יעצט? זאגט ער יו נאו קאם טו טינק אוו איט, דער יא, דער יא, דער יא, די רעסט איז אלעס גארנישט. ענד דעטס וויי אונז האמער אזא מין דיזעסטער אין חינוך, ווייל אונזער חינוך איז געשטעלט א פעיק, פאוני פראד. דעטס אלל איטס מעיד פאר. אויב די ישיבה לערנט צען בלאט א זמן מוז איך לערנען פֿופֿצן, פארוואס? ווייל איך מוז זיין בעסער פון יענעם. יעצט, כ'האב אויך געטענה'ט אז א ישיבה דארף האבן אן אפשן, אינדערהיים האבן עס די ישיבות געהאט, מ'לערנט א פאך, היינט דארף מען נישט ברענגען סטאלעריי מיט האקעריי מיט שניידעריי, ס'דא. קאמפיוטערס, ס'איז דא מענטשן וואס זיי מאכן מיליאנען, כ'האב ענק געזאגט כ'בין געווען אין ארץ ישראל אפאר יאר צוריק, איז מ'האט גערעדט שידוכים פאר מיין זון, בקיצור מ'איז געגאנגען זען דאס מיידל, איז האט די מיידל מסביר געווען אז זי איז אן ארקיטעקט, זי בויעט בנינים, זאג איך איר יא אבער ביסטעך א מיידל דארפסט גיין אין אן אפיס, ס'טוט זיך א מעשה א געשעפט, געדענק ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ איז געווען עפעס א רוסיש מיידל איז געקומען, א קאפ שטיק, א דזשיניעס. און זי האט גענומען א עלטער בחור אין וויזשניץ און זי איז געווען זייער זייער טאלענטעד אין ארקיטעקטשור. און די סוף נאך אפאר חדשים האט זיך דער אינגערמאן געגעט פארוואס זי האט זיך פארליבט אין באלעבאס, נישט געזוכט אזא חסידישען כלאפ, עניוועי איז האב איך געזאגט אבער ס'קומען מוראדיגע נסיונות, זאגט זי וואס נסיונות ווער נסיונות אלעס איז דא אינדערהיים, נאטינג מואווס עוועי פראם די האוז, קיינער זעהט מיך נישט קיינער הערט נישט, קיינער ווייסט נישט ווער ס'מאכט מען געט מיר ארויס אן אויפגאבע, איך טו דאס אויסארבעטן, איך שיק עס אריין. איך האב א חבר וואס האט חתונה געהאט מיט א רוסיש מיידל, א חבר האט חתונה געהאט, און ער וואוינט דא אין ניו יארק, ער האט אויפגעשטעלט א לעכטיגע שטוב, א הייליגע שטוב, איז ווען זיין ווייב איז ארויסגעקומען אלס א עולה חדש אויף ארץ ישראל פון רוסלאנד, האט זי דיזיינט אין חיפה די לעקטער, אין די באן סטעישאן אין חיפה האט זי דיזיינט די לעקטער, און א יונג מיידל דעמאלטס, סתם צוואנציג יאר אלט. דאס טייטש, מען דארף אינגאנצן אין חיפה נישט זיין, אלעס ווערט ארויסגעגעבן אויף די סקווער אינטש אדער סקווער מיטער, און מען שיקט אריין לויט די געזעצן וויפיל לייט ס'דארף זיין איבעראל. האט מיר דאס מיידל מסביר געווען אז זי האט א גאנצע קלאס, זיי גרעדזשועטן יעצט די ארקיטעקט, און זיי האבן אין לעבן נישט אפילו נאך ארויסגעגאנגען פון זייער סקול, א היימישע סקול אין בני ברק. און דאס אויך איז די רשעות פון די רבנים, מען טאר נישט לערנען, די מיידל וועט ווערן אויפגעקלערט, מילא וואס איז צו ווערן אויפגעקלערט? וואס ס'עט זיין אז ס'וועט זיין אויפגעקלערט? יעדער מוז וואוינען מיט א בהמה? ס'דא א איסור אין די תורה ארור שוכב עם בהמה, א בהמה מיינט מען א פרוי וואס איז נישט אויפגעקלערט, וואס איז א בהמה, זי ווייסט נישט וויאזוי זיך אויפצופירן מיט איר מאן, איז למעשה זאג איך אייביג, מען דארף לערנען וואס ס'עט ברענגען ליבשאפט, וואס ס'עט ברענגען א נאמען פאר אים, אוודאי לשמה וועט מען לערנען ווען מ'עט עלטער ווערן, און מען דארף לערנען א זאך וואס ס'עט ברענגען פרנסה, איז למעשה דער עולם הערט וואס איך זאג, אבער ווי האט מיר ר' אהרן געזאגט, אז כ'וועל מאכן פון שיעור ד' וועל איך מאכן אזא קאלעדזש, קען איך צושפארן די אלע אנדערע ישיבות, ווייל יעדער וועט גיין אין קאלעדזש, נו אפשר איז דאס די זאך, אבי מ'לערנט כאטש תורה, עניוועי. ס'איז יעצט ארויסגעקומען אין חדרי חרדים אתר דארטן אן ארטיקל דינסטאג י"ד חשוון נאוועמבער פֿופֿצן שטייט דארט אזוי, הסוד השמור של החברה החרדית, די באהאלטענע סוד פון די חברה חרדית, כמה נערים וויפיל יונגע נושרים מהלמידה? בקיצור ברענגט ער דא אז די ישיבות וואס זיי האבן תיכון חרדים דאס טייטש זיי לערנען היי סקול נאכדעם איז בקיצור איז דא טויזנט פֿיר הונדערט יונגע חרדים וואס זיי זענען אויפגעוואקסן אין די חרדישע ישיבות, היינט לערנען זיי אין זעכצן תיכונישע ישיבות ווייל איינער לערנט די מין פאך איינער די מין פאך איז פון אונזערע חרדים זענען געגאנגען אהין מען האלט ביי זעכצן ישיבות טויזנט פֿיר הונדערט יונגע בחורים יונגעלייט איך ווייס נישט פונקטליך אבער ס'איז ממש א מחיה הלוואי זאל זיין א מיליאן נישט טויזנט ווייל די איבריגע זיצן סתם אין כוללים זיי טוען גארנישט ס'געווען אין ארץ ישראל איז געווען דער רב שלעזינגער האט ער געהייסן, און ער איז געווען אן איידעם פון ר' הלל קלעמייער, געקומען אויף ארץ ישראל, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען רבותי גייט'ס ארבעטן פארגעסט פון די כוללים, בקיצור מ'האט אים געלייגט אין חרם, און ער איז געשטארבן אין חרם. ער האט נישט געהאט ראש השנה יום כיפור א שול ווי צו דאווענען ווייל ער האט געטענה'ט גייטס ארבעטן עטס טוטס גארנישט. דער סוף רבי יוסף חיים זאנענפעלד איז געקומען צו זיין לויה איז רבי יוסף חיים זאנענפעלד געווען ירושלימ'ער רב ער איז געקומען און ער האט געזאגט א הספד ער האט געזאגט ער איז אין חרם אבער איך נעם עס יעצט אראפ פארוואס ווייל כל מעשיו איז געווען לשם שמים דערווייל האט מען נאר געהארגעט דורות אין ארץ ישראל רוב פון די חברה זענען געווארן אפיקורסים האט מען נישט געהאט וואס צו עסן. און א מענטש דארף זארגן אז ער זאל, ווי מען זאגט, האבן וואס צו עסן. יעצט, אין דעם זעלבן חדרי חרדים איז אריינגעקומען יעצט א מורא'דיגע סטאטיסטיק. עטס געדענקטס איך האב געזאגט אז איינע פון פינף קינדער זענען אין חדר גערעיפט, איינע פון צען מיידלעך, און א מקווה יעדער בחור צו יעדעס יונגל וואס איז שוין געגאנגען צוויי דריי יאר אין א מקווה איז שוין גערעיפט. עבודי וואס? ניין זיי האבן נישט דעס, זיי האבן אנדערע. ער זאגט וויפיל נושרים איז דא וואס זיי לערנען נישט קיין תורה פון עלף צוועלף יעריגע בחור מיט מיידלעך, ליסען טו דיס, יעצט יונגלעך איז דא אזוי, ס'איז דא צוויי מינים ישיבות, ס'איז דא ממלכתי און ממלכתי דתי, דאס איז די מזרחי טייפ. איך מיין אז די קינדער וואס מען שיקט אויף ארץ ישראל פון פראנקרייך גייען אויכעט אדער אין ממלכתי אדער אין ממלכתי דתי, איך ווייס נישט צו זיי גייען אין חרדי אבער איך קען נישט נעמען קיין שטעלונג ווייל איך האב עס נישט מברר געווען, אבער דאס איז נישט די זאך וואס איך וויל רעדן. איז אזוי, יונגלעך פון עלף צוועלף יאר אין די סקולס וואס זיי הייסן ממלכתי און ממלכתי דתי פאלן ארויס וואן פוינט עיט פערסענט.

טרי פוינט פייוו פראצענט פאלן ארויס יונגלעך פון די חרדישע תלמוד תורה'ס, הערט דא טוט זיך, און מיידלעך פון די חרדישע פאלן שוין היינט ארויס וואן פוינט סעווען פראצענט, און דאס איז געמאכט דורך א מכון ירושלים און מכון הישראלי לדמוקרטיה, מען וויל וויסן וואו ליגט דער הונט באגראבן. און דאס זאלט עטס מאכן זיכער אז מען טוישט דעם גאנצן חינוך, א בחור קומט אריין דארף מען אים פרעגן וואס ווילסטו לערנען? און קוקן צו אונז האמיר דעם מין אקעדעמיק אין די ישיבה, און טאמער האמיר עס נעמט מען אים אריין, עט ער קענען מער א בלאט גמרא, צו ווייניגער, עט ער כאטש נישט מוזן גיין צו די פרייע סאורסעס, ער זאל זיך לערנען די פאך, ווייל קיינער גייט נישט בלייבן שטיין, דער עולם זעט אז אן א פאך איז זייער שווער היינט ארויסצוגיין אין די גאס, דו ווייסט דאך אפילו נישט וואס דו זוכסט. כ'האב דאס נאר געוואלט רעדן. כ'ל אזויפיל האמערן ביז כ'ל אדורך האמערן דעם שכל אין די יוגנט. די אלטע, זיי זענען שוין דרעפינגערס, די וועלן זיך נישט טוישן. אבער אין די יוגנט וויל איך נאך טרעפן א פלאץ ווי כ'ל קענען אריינהאמערן אונזער שכל. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. די וואך איז זייער א הייליגע וואך ווייל ס'איז די קריאה פון ביידע טעג ראש השנה. ס'שטייט אין די ספרים אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דירעקט די זעלבע קריאה אז מ'זאל זיך קענען נאך צוריק כאפן טאמער איינער האט נאך פארפעלט עפעס ראש השנה יום כיפור. זיך דערמאנט ער וויל נאך עפעס צולייגן צו די תפילות, דער אייבערשטער הערט עס נאך אויס, דער אייבערשטער האט עס דירעקט צוטיילט אויף אינמיטן יאר אפאר וואכן נאך ראש השנה, דארט ווי מען זאגט די לעיט קאמערס, שטייט אויך אז ווען מען ליינט והשם פקד את שרה ווען דער הייליגער קדושת לוי האט געליינט ראש השנה זענען נפקד געווארן כמנין ק פ ד עקרות, למעשה שטייט אין די ספרים שם משמואל אנדערע ברענגען אז דעם שבת איז אויך מסוגל פאר די אלע זאכן, סאו לאמיר עס האלטן הייליג. און לאמיר גיין אין שול, אבער נישט די פרויען וואס האבן קינדער, די וואס האבן נישט ס'אן עקרה, יא זי מעג גיין, שור, זי זאל גיין זאל זיך אויסוויינען די הארץ. יעצט אין מחזור כל בו אין דעם פייט פון זכרונות פון יום א' פון ראש השנה שטייט דארטן אויפן פייט זעם כמבול אז ס די צארן איז אזוי ווי די צייט פונעם מבול אם יצא לחבל אויב ס'וועט ארויסגיין חלילה צו מאכן א חבלה ס'וועט מאכן א דעמידזש זיכרון ירח בול לחמרי יזכר, זאל דער אייבערשטער געדענקען דעם חודש בול אז ער זאל רחמנות האבן אויף כלל ישראל. וואס איז דער זיכרון ירח בול? עס ווערט געברענגט אז דער בית המקדש האט מען געענדיגט אום ירח בול, אין חשון, אזוי שטייט, ובשנה האחת עשרה בירח בול כילה הבית לכל דבריו. פארוואס הייסט עס בול? ווייל ס'איז אראפגעקומען דער מבול, וואלט איך עס געהייסן מבול וואלט איך עס געדארפט הייסן, פארוואס פעלט די מ'? נאר די מ' איז די פערציג טאג וואס האט אראפגערינען די מבול, און אזוי ווי ס'רינט שוין נישט הייסט עס שוין נאר בול. יעצט אין מדרש תנחומא ווערט געברענגט אז כאטשיג ס'האט זיך אויפגעהערט די רעגן און די מי המבול, יעדעס יאר דעמאלטס צייט ווען ס'קומט נאכאמאל די צייט און דעמאלטס זמן, הייבן זיך אן די וואסערן צו רוקן און זיי ווילן פארפלייצן די וועלט. יעצט ווען איז דאס פונקטליך? ס'א מחלוקת רבי אליעזר מיט רבי יהושע ווען ס'איז באשאפן געווארן די וועלט. ממילא איז די זעלבע מחלוקת ווען עס איז געווען די מי המבול. ותנח התיבה בחודש השביעי, עס ווענדט זיך לויט יעדן איינעם ווען דאס איז געווען, אבער על כל פנים, אונז האבן מיר דאך אנגענומען האידנא כמאן מתפללין, כרבי אליעזר, קומט אויס אז יעצט וואס ס'איז געקומען נאכאמאל דער ענין פון נח פון די גאנצע זאך, איז האט דער רעגנס געוואלט נאכאמאל אנהייבן צו פארפלייצן, ביז ס'איז געקומען שלמה המלך און האט געבויעט דעם בית המקדש, אזוי ברענגט די מדרש תנחומא, און דעמאלטס טאג האבן אויפגעהערט די וואסערן צו רוישן אז עס וויל נאכאמאל פארפלייצן די וועלט. אזוי חשוב איז דאס בויען פון בית המקדש געווען ביים הייליגן באשעפער, קומט אויס אז דעם זכות וואס מען האט געבויעט דעם בית המקדש איז אוועק דער צארן פונעם מבול. יעצט די הפטורה זאגט מען פון די פרוי וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, ס'איז אין מלכים ב' קפיטל ד' פסוק א' ביז ל"ז דארטן האט אויכעט דער נביא געזאגט למועד הזה כעת חיה את חובקת בן א יאר ארום אין אזא צייט עסטו האגן א קינד, און די זעלביג דא ביי די פרשה אויכעט וואס מ'האט געזאגט פאר שרה למועד וועל איך צוריק קומען און דו עסט האבן מערטשעם א קינד, אין דעם איז עס מוראדיג שטארק מסוגל מ'זאל. געהאלפן ווערן מיט קינדער. יעצט ס'שטייט ביי חנה און פנינה יעדעס מאל ווען חנה האט מתפלל געווען האט פנינה געמאכט חוזק פון איר זעסט דער אייבערשטער הערט נישט אויס דיינע תפילות ווייל ביסט נישט ערליך, איז ברענגט דער מדרש אז יעדעס מאל וואס האט איר געטשעפעט האט פנינה פארלוירן א קינד, יעצט למעשה חנה האט געהאט זיבן קינדער און זי האט פארלוירן די זיבן קינדער, אזוי ברענגען די מדרשים, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אסאך מאל דער הייליגער רמבן זאגט. חטא גדול חטאה שרה אמנו. אז האט מצער געווען הגר. ווען ס'איז נישט קיין הייליגער רמבן וואלט זיך א איד נישט געטרויט נאכצוזאגן אזא לשון. הערט וואס דער רמבן זאגט, שרה אמנו האט געזינדיגט מיט דעם וואס האט מצער געווען הגר, האט דער אייבערשטער איבערגעגעבן די אידן ביי די האנט פון די קינדער פון הגר. וואס לערנט אונז די אלע זאכן? אז מ'טאר קיינעם נישט מצער זיין. אפילו פון הימל איז דאך באשערט געווען אז הגר זאל ליידן פון שרה'ן, והא ראיה, דער מלאך זאגט פאר הגר שובי אל גבירתך, גיי צוריק צו דיין באלעבאסטע, דאס מיינט צו שרה'ן, והתעני תחת ידיה, און לאז דיך פייניגן פון איר. פון דעסטוועגן דאך אז שרה האט עס געטון, איז אירע קינדער, אונז זעמיר יעצט אין גלות, אירע קינדער זענען אין גלות. ביי די אראבער, ביי די בני ישמעאל, און דאס איז וואס מען מוז זיך אנהייבן אויסצולערנען, מען דארף אנהייבן צו לערנען בין אדם לחבירו, מען דארף אנהייבן צו לערנען אז נישט נאר שלאגן טאר מען נישט יענעם, נישט נאר גיסן בלוט טאר מען נישט, נישט נאר שיסן טאר מען נישט, טאר נישט רעדן א שלעכט ווארט צו יענעם אויך נישט, ווייל עס טוט אים פונקט אזוי וויי, און דאס איז וואס אונז האבן זיך נאך נישט געלערנט. ביי אונז נאך הפקר, דער פיסק איז ביי יעדן הפקר, און אויסערן פיסק איז אלעס הפקר. דיין ערוה אויך הפקר אריינצושטופן אין יענעם. פארוואס באדערסטו יענץ קליין קינד? נאר דאס האט מען אונז געלערנט. טו וואס דו ווילסט, עסט שרייען העכער, אדער עסט באצאלן געלט, און ממילא עסטו גוט פארן, דארפסט דיך נישט זארגן. און ס'איז כדי בזיון וקצף. נאר דער אמת איז. ס'איז נישט נאר ביי אונז האט זיך עס אנגעהויבן, ס'איז געווען פאר די קריג אויך. איך האלט פערזענדליך, האב אסאך געליינט, אז וועגן דעם האט דער אייבישטער אומגעברענגט כלל ישראל. ער האט זיך געשעמט ווי איינער ברענגט אונטער דעם צווייטן. ער האט זיך געשעמט ווי אין יעדן גרויסן רבי'שן הויף, למשל בעלז, האט מען גע'רצח'נט, און אין מונקאטש איז געווען געפערליך, איבעראל. האט דער אייבישטער געזאגט ס'איז מיר א שאנדע, ווייס איך אויף די תיכון, כ'נעם א גוי וואס ער וועט ענק אלע פערטיגן. דער דעברעצינער רב האט געזאגט נאך די קריג, מ'האט זיך געקריגט ווער ס'זאל עולה זיין, מ'האט געטראפן א האלבע ספר תורה, האט ער געזאגט רבותי מ'האט זיך אין אלע קהילות געקריגט, און ס'איז געווען א שאנדע, האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל ארויפשטעלן א מלך קשה כהמן וואס וועט אלע מחלוקת אונטערברענגען, יעצט די פאר אידן וואס האבן עס דורכגעלעבט די קריג זאלן זיך יעצט גיין קריגן? לכאורה נאך אזא קריג וואלט מען דאך געדארפט זיין די בעסטע פרענדס איינער צום צווייטן, נאר וואס? ס'האט נישט געהאלפן, ס'איז נאך געווארן ארגער דער מצב. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן די סאטמארע בעקערי. איך הער זאגן מ'האט ארויסגעווארפן די ראזענבערגס, אין א געוויסן וועג האב איך הנאה, ווייל ווען איינער איז צו לאנג אויף א פלאץ, עט די ענד אוו די דעי טויג ער נישט. אפילו דאקטוירים, איך וואין יעצט אין ארץ ישראל, דעם גרעסטן האספיטל טוישט מען דעם דאקטאר יעדע אכט יאר. וואנס יו געט טו מאטש, ווי מ'זאגט אינוואלווד, מיינסטו שוין דו ביסט גאט אליינס. למעשה אבער דארף מען קענען ריפלעיסן די חברה, ווייל אויף וועם גיי איך מיך יעצט פארלאזן? ס'איז דאך א דזשאוק, ווי האט מען דארטן א פאר רוסישע חברה האסטו דארט? דוד. ווי משוגע ער איז און ווי ער האט אלס פרובירט אריינצולייגן אביסל פון די שאלעכץ, וואטעווער הי דיד, אבער ער איז א תלמיד חכם מובהק און ער קען די פאך אין שלאף, פערציג יאר וואס ער טוט עס, און קיינער זאל מיר נישט זאגן אז מען קען אים ריפלעיסן, נאר דאס איז וואס סאטמאר איז, געקומען אויף אמעריקא האבן זיי אנגעהויבן מיט אלע משוגענע זאכן, זיי האבן אנגעהויבן אז אין בית החיים טאר נישט ליגן מענער און פרויען אינאיינעם, שפעטער האט דער רבי געזאגט ס'האט אים לייד געטון פארוואס ער האט עס געטון, אבער ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז שוין געשען, ס'איז פארטיג. זענען אנגעקומען מיט אלע פרומע זאכן, און די סוף זענען זיי די ארגסטע אונטערברענגער פון אידישקייט. כ'בעט דעם עולם מען זאל פארשטיין, דער דיין איז אויסגעוועפט אזוי ווי א צוויבל נאך דריי וואכן וואס ער ליגט אין די היץ, ער ווייסט ש'טוט זיך מיט זיך, ער האט קיינמאל נישט געוואוסט, סאו ער גייט אונז זאגן וואס איז כשר און וואס איז נישט כשר? כ'פארשטיי דאס נישט, אויף וועמען פארלאמער זיך אונז, און וואסערא הכשר עסט מען אונז? דאס אלעס וואס כ'האב געוואלט וויסן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך. אויב זאליקא קען נישט באקעמפן זיינע שקצים, וואס גייט זיין אז מארגן גייען זיי אים זאגן, ליסן זאלי, אונז האמיר דאך דיר געגעבן א קעדילעק, רייט? פארסט דאך אויף אונזער געזאלין. אפשר קען מען קאנווערטן דעם בוטשער סטאר אויך צו טרייפעס? עט די ענד אוו די דעי קען מען דא מאכן מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס. סאו פארוואס זאל מען נישט דעס קאנווערטן? וועסט נאך זעהן אז דאס גייט געשעהן. אהרן האט אויך די זעלבע. ער האט ער דארטן א מאיר הירש וואס ער טוט מיטן וואס ער וויל, ער ווייפט מיטן די פלארס. סאו דעס איז געווארן פון די אלע גרויסע. פונעם דרך הבעל שם וואס דער שטן האט מורא געהאט אז ס'עט אים אונטערברענגען. זארג דיך נישט שטן, אז דו האסט געכאפט דעם שוחט און דו האסט געכאפט דעם רב און דו האסט געכאפט די מקווה האסטו אלעס, בזעם תצעד ארץ. זביחה און עירוב און מקווה. שוין, ווייסט דאך היינט איז אויך דא אן עירוב איבער די גאנצע וועלט היינט איז אויך דא אן עירוב וואו איז דען נישט דא אן עירוב צו ס'איז כשר דעטס א סעקאנד קוועסטשען צו ס'איז דא א השגחה יעדע וואך דעטס א טערד קוועסטשען שוין יעצט לאמיר גיין זעהן אויפן פאליטישען פראנט וואס ס'טוט זיך ס'אינטערעסאנט די רבי פלעגט אלץ זאגן הוי רועי ישראל ער האט געברענגט פון ירמי' הנביא אינטערעסאנט עס דארף מען קוקן א לשון ירמי' הנביא פרעגט עץ האטס מיר געברענגט א קראנקן אויסגעהיילט, כ'פארשטיי נישט וואסערע מין ווערטער דאס, אונז דארפן מיר זיין דאקטוירים? א קראנקן אויסגעהיילט דאס איז דעם רבונו של עולם'ס פראבלעם? הע הע, די תירוץ איז יא, די ישיבות זענען היינט געמאכט אז מ'לערנט תורה מיט די קינדער, זייער פיין, יו סאו לאוועלי, טענק יו, אבער די קאפ איז דאך ארויס יעדן מענטש, די קאפ איז ארויס וועמען דו ווילסט. פרעגט דער אייבערשטער, דאס אז איך האב געגעבן איינעם א גוטן קאפ און ער האט געלערנט, דאס איז דאך מיין קרעדיט נישט דיין. מען טייטשט להגיד כי ישר, דאס קינד זאגט ריכטיג, איז זאגט מען השם צורי, דער אייבערשטער האט אים געגעבן א גוטן קאפ, ולא טאמער קען ער נישט, עולתה בו, זאגט מען דער מלמד לערנט נישט, נישט אמת, יעדער האט כשרונות, יעדער האט שוואכע מיט שטארקע, כ'מיין יעדער מענטש איז אנדערש. סאו למעשה דאס איז דא דער ערנסטער פראבלעם וואס דא גייט פאר, דער אייבישטער וויל נישט זאלסט נעמען א גוטן בחור זאלסט אים מאכן פאר א מענטש, דער אייבישטער וויל זאלסט נעמען א צובראכענעם בחור, א שוואכן בחור, א קראנקן, וועלן מיר זען וואס דו האסט געקענט מיט אים אויפטון. דאס נעמט ארויס דעם יקר מזולל. די גמרא ברענגט, מסכת בבא מציעא, דף פ"ה איז, אז ווען איינער לערנט תורה מיט א מענטש, ער ברענגט אים צוריק וואס ער איז געווען אפגעפארן, איז די גמרא זאגט דארטן אז אפילו די מלאך המוות קען אים נישט אוועק נעמען. די גמרא זאגט אויף אים גאר גרויסע זאכן. און דא יעדע ראש ישיבה טוט זיך אויף איך האב אזוינפיל גוטע בחורים אזוינפיל. דאס איז נישט דיין, דאס האט דער אייבערשטער זיי באשאפן. דו ביסט גארנישט און דו האסט נאר חרוב געמאכט אידישקייט. ס'איז א שאד אז מ'האט אזוי ווייניג נך געלערנט, נישט נאר נך נאר תנך האט מען אויך נישט געלערנט, אונז געפינען מיר ירמי' הנביא. איז ארומגעלאפן זאגן רבותי טוטס תשובה דער אייבערשטער וויל אונטערברענגען ירושלים דער אייבערשטער העט חרוב מאכן דאס בית המקדש די רשעי הדור האבן נישט געוואלט הערן פון אים און זיי האבן נישט געוואלט ער זאל עס ארויס זאגן ווייל זיי האבן מורא געהאט ס'וועט מקוים ווערן האבן זיי אים אריינגעכאפט אין א מקווה זעהט אויס א מקווה איז אן אלטע פעדעפיליע פלאץ אבער יענץ איז געווען א פרויען מקווה נישט קיין מענער מקווה. זיי האבן אים אריינגעכאפט אין די מקווה, און זיי האבן אים אנגעהויבן צו פאטשקען ביים אות ברית קודש, ביז זיי האבן ארויסגענומען זרע פון אים, און זיי האבן געהאלטן אז אזוי ווי ער איז שוין געווארן היינט נישט קיין ערליכער ווייל ער האט מוציא געווען זרע לבטלה, העט שוין דער אייבערשטער נישט רעדן מיט אים. דערווייל מה עשה הקדוש ברוך הוא, וואס האט דער אייבערשטער געטון? דער אייבערשטער האט אריינגעשיקט זיין טאכטער דעמאלטס נאכדעם אין מקווה, און זי איז נתעברה געווארן פון זיין זאמען, ממילא איז עס נישט געווען זרע לבטלה. יעצט. דאס קינד האט געהייסן בן סיערא, די גמרא זאגט בן סיערא איז א כשר קינד, אויף דעם האט ר' משה פיינשטיין געבויעט זיין היתר אז הזרעה מלאכותית איז נישט קיין איסור, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז אויב די פרוי איז ריין איז עס נישט קיין איסור, ס'איז דא אין דעם א גאנצע אריכות, דער רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט געשריבן תשובות, רב ברייש האט געשריבן תשובות, גראדע פון דא זעט מען אז זי איז נישט געווען נאך בטהרה, זי איז נאך געווען א נידה ווייל. זי איז זיך געגאנגען טובל'ען און דעמאלטס איז זי נתעבר געווארן, קען זיין זי איז נתעבר געווארן נאכדעם וואס זי האט זיך שוין געטובל'ט ווען זי איז ארויסגעקומען, די אלע זאכן איז הויעכע זאכן וואס איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם, און כ'האב אויך גערעדט אז מ'זאל נישט טוישן בעדרומס, מ'פארט ר' רבי אהרן טאנצט הקפות מוז יעדער פארן צו יענעם אין בעדרום, כ'האב באקומען זייער אסאך קאלס, יעצט ווייס איך ס'דא אמאל א. געוויסע שיעור וואס איט דזשאסט היטס היסטערי. כ'האב באקומען אסאך קאלס פון אידישע טעכטער, זיי האבן געזאגט אזוי, צו זאגן אונזערע מענער אז מ'פארט מער נישט איז נישט מעגליך. און איר זענט דאך גערעכט. אין א פרויענ'ס בעט טאר מען ענדערש נישט שלאפן ווי אין א מאנ'ס בעט, ווייל דארט איז דא מער מוציא זרע. על כל פנים האבן זיי געזאגט זיי גייען מיטברענגען אייגענע בעטגעוואנט. כ'האב אזא מורא'דיגע הנאה. זיי זאגן, ווי נעווער טאט אבאוט דואינג סאטש א טינג, באט אונז זאג מיר גארנישט פאר יענעם, אונז נעם מיר זיין דירה, אונז צי מיר ארויף אייגענע בעטגעוואנט, און נאכדעם פאר מיר פאר מיר אוועק. צי מיר עס צוריק. סא עפעס האט עס אויפגעטון. עניוועי, איז די חברה האבן גענומען דעם ירמי' הנביא און זיי האבן געמאכט פון אים כל מיני ליצי ליצנות. זאגט זיי ירמי' הנביא, רבותי טוטס תשובה, זאגן זיי פארן אייבערשטן, פאר ירמי' הנביא און ער זאל זאגן פארן אייבערשטן, וואס דארף מען אונז תשובה טון, אונז האבן מיר נישט קיין מורא פאר קיינעם. מצרים איז די שטערקסטע לאנד וואס דאס איז גרעניצט זיך מיט ארץ ישראל און אונז האבן נישט קיין שום פראבלעם, מצרים וועט אונז שוצן, מצרים וועט זיין די מזוזה וואס וועט אונז שוצן. זאגט דער אייבערשטער פאר ירמי' הנביא, כה אמר השם, דער אייבערשטער זאגט, מצפון תפתח הרעה על כל יושביה, ווייסט ווי ס'וועט זיך אנהייבן? אין מצרים. די מלחמה גייט זיך אנהייבן אין מצרים, און ס'וועט ארויפקומען נבוכדנצר מלך בבל, קודם וועט ער אויסהרג'נען גאנץ מצרים, ממילא בלייבט עטס אן א שוץ, אן א מזוזה, ווי עטס רעדטס ענק איין מצרים וועט ענק שוצן, יו וויל בי לעפט וויטאוט נאובאדי. נאכדעם וועט נבוכדנצר אריינקומען אויף ארץ ישראל, און ער וועט אומברענגען די בית המקדש, און ער וועט מאכן א חורבן. אזוי שטייט אין נביא אין ירמיה. כ'וויל זאגן פארן עולם וואס דא גייט פאר. ס'איז אלץ דא אז א פון לעפט פיעלד קומט איינער אריין און קערט איבער אלעס. יעדער האט געוויסט הילערי קלינטאן גייט עס מאכן. כ'מיין זי איז דאך די גוירלפרענד פונעם סקווערע רבי'ן און פון אהרן טייטלבוים און פון נאך אפאר רבי'ס. למעשה געקומען פון לעפט פיעלד עפעס א שיכור פון די גאס. ער איז נישט געפאלישט, ער איז נישט קיין פאליטישן, ער איז גארנישט. ער האט געהאט אזא טשענס צו געווינען כמעט ווי איך וואס איך בין נישט געלאפן. ס'איז א סורפרייז פאר די גאנצע וועלט, ס'איז דא, ס'קומען יעצט ארויס טויזענטער צייטונגען פון די וועלט, מיט א פיקטשער פון הילערי, אנגעטוהן מיט אזא קרוין, דו ביסט די מלכה, אפילו אין ארץ ישראל דער ידיעות האט ארויסגעגעבן וואס זיי האבן געוואלט ארויסגעבן דעם טאג וואס הילערי וואלט געווינען.

וואס גייט דא באמת פאר? כ'וועל מסביר זיין פארן עולם. מדינת ישראל האט דאך געשריגן, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר קיינעם, אונז האמיר נישט קיין מורא פארן אייבערשטן חס ושלום, אונז זעמיר גענוג שטארק אומצוברענגען אלע אראבער, דעם און יענעם, עה, אונז קען מיר אלעס טון. פיין, שטארק. האט זיי דער אייבערשטער געזאגט כ'וועל דיר געבן איראן. איראן איז דאך אן אלטע. פאלק וואס דער אייבישטער האט זיך גענוצט מחזיר בתשובה צו זיין כלל ישראל, לאמיר זען, קום דיך דורך מיט איראן מיטן נוקילער ריעקטער. אין איראק האבן זיי צעשאסן דעם נוקילער ריעקטער מיט אסאך יארן צוריק. מה שאין כן איראן איז אן אנדערע מעשה. איראן האט באקומען פיר הונדערט ביליאן דאלער פון אמעריקע אונטערן טיש, מסתם העלפט גייט צוריק פאר די גרויסע פריצים דא, און אויך האט מען זיי געגעבן אן ערלויבעניש אז זיי קענען אלעס טון. זיי קענען מאכן א נוקיולער אטאם. הייבט אן ארץ ישראל צו טראכטן וועיט ע מינוט, נו, איך האב דאך נישט מורא פארן אייבערשטן חלילה, נו, פארוואס האב איך מורא פאר איראן? אה, פאר איראן האסטו מורא, פאר אכציג מיליאן מענטשן, פארן אייבערשטן זאגסטו האסטו נישט מורא. אזוי פירט דער אייבערשטער אויפן שאך טעיבל פירט ער פאליטיק מיט יעדן, ווייל דער אייבערשטער וויל אז מען זאל דערגיין ולהתוודע ולהתגלות כי הוא מלך על כל הארץ, דער אייבערשטער איז דער קעניג פון דער וועלט, יעצט לאמיר זען וואס דא איז געשען ווייטער מיטן פאליטיק, עס איז דא א לאנד וואס הייסט רוסלאנד, רוסלאנד איז צו סיריע די זעלבע וואס ארץ ישראל איז צו אמעריקע א שטיף ווייב, א קעפס ווייב, בקיצור, און דער רוס האט דארט אנגעדרייט איר הערד, זיי האבן געשיקט דארט אזאלעכע מיסלס אז גאנץ ארץ ישראל ציטערט, איך ליין אין אלע צייטונגען אז ארץ ישראל האט געבעטן אז זיי ווילן האבן א רויטן טעלעפאן, א רויטן טעלעפאן מיינט איין לאנד צום צווייטן האבן אזאלעכע רויטע טעלעפאנען וואס קען קיינמאל נישט זיין ביזי און אז מען הייבט עס אויף. און מוז די אנדערע צד גראד ענטפערן, למשל ווען ארץ ישראל הייבט אויף דעם רויטן פאון אויף אמעריקע, מוז אמעריקע שוין שטיין טווענטי פאר סעווען, מוז אים זאגן וואס צו טון, ס'איז א ווערי אימפארטענט קאל, איז בעט מדינת ישראל אז רוסלאנד זאל אריינלייגן א רויטן טעלעפאן, פרעגט אים רוסלאנד צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער, הער אויס, דער מצב איז אזוי אנגעשטרענגט, האסט אנגעלייגט אזויפיל באמבעס אז אין אונז דארף מען הייבן א.

האט ער געזאגט איך וועל דיר עפעס ווייזן, איך האב א קליינעם ווערים וואס וועט אריינגיין צו טיטוס'ן אין די נאז אריין און ס'עט אים קראצן אין מח טררר טררר. איר הערט וואס דא טוט זיך? רוסלאנד האט געמאכט א פאקט מיט סיריע. ווער ס'הערט אויס מיין אטעם כ'האב דעמאלטס געזאגט יארן צוריק, סיריע גייט זיין די שטוב, די יבמה, די קייפסווייב פאר רוסלאנד. וואטש און סי. כ'האב עס גראד פארשטאנען, מ'דארף נישט זיין קיין גרויסער ראקעט סייענטיסט דאס אויסצורעכענען. ער האט דארט אריינגעלייגט מיסילס, איר הערט? גאנץ מדינת ישראל קען אונטערגיין, זיי קענען יעדן ראוד באמבעדירן מ'זאל נישט קענען הייבן קיין פליגערס, זיי קענען באמבעדירן דעם גאנצן פלאץ ווי מ'מאכט די אטאמישע באמבעס אין ארץ ישראל, זיי האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, זיי קענען טון וואס נאר אימער זיי ווילן. זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם מיט קיינעם. ארץ ישראל האט אנגעהויבן צו ציטערן אין די הויזן, ער האט געמיינט אז איראן איז זיין שונא, ביז איראן וועט האבן די באמבע, און אפילו ווען זיי וועלן שוין האבן, זיי האלטן נאכנישט ביים שיסן מארגן ווייל זיי ווייסן זיי כאפן עס צוריק, וואס האסטו צו טון מיטן רוס? און זיי ווילן נישט אריינלייגן א רויטן טעלעפאן, זיי ווילן נישט, רוסלאנד זאגט, צו וואס ברויך איך דאס האבן? עטס קענטס נאכנישט דעם רוס? פארן רוס האט מורא געהאט די גרעסטע צדיקים און גדולי עולם האבן מורא געהאט פאר אים, דער תניא, אלע שנייערסאנס, יעדער האט פאר אים מורא געהאט, ער איז א געוואלדיגע קליפה טמאה אין הימל אונטערצוברענגען אידישקייט, איז למעשה האט יעצט מדינת ישראל א נייעם שונא וואס ער האט ביז יעצט נישט געהאט דער רוס, יעצט איז דא נאך א זאך, דער איזרעילישע גאווערמענט פארלאזט זיך אויף אמעריקע. וואס האט דער אייבישטער דא געטון? ער האט געדרייט אזוי א טרענדערל, און ס'איז אראפגעפאלן אויף נ און אויף ג און אויף ה און אויף ש. רוסלאנד איז די בעסטע ברודער מיט די רייכע מענטשן פון אמעריקע. למשל, דאנעלד טראמפ איז דער בעסטער ידיד מיט רוסלאנד. איך ליין יעצט דא אויף די אלע בלאגס אז ער פלעגט פארן מיט זיין טאכטער איוואניקע. עטס ווייסט אז דא אויף פיפטי סעקאנד פיפטי טוירד סטריט ביי די וועסט סייד הייוועי דא האסטו שוין. פינעף אדער צען גאסן אלעס געהערט דאנעלד טראמפ סאיז טראמפ טראמפ טראמפ ווייסט צו סאיז זיין ער האט עס געבויעט און ער פארקויפט פאר וועם פארקויפט ער די אלע הייזער כהאב געליינט אז אפקיפ קאסט א פערטל מיליאן דאלאר א יאר בלויז די אפקיפ די פעטי קעש קאסט דארטן דירות זעכציג זיבעציג אכציג און ניינציג און הונדערט מיליאן דאלאר און אפילו מער סאו פאר וועם פארקויפט ער דאס? וויפיל רייכע מענטשן האט ער אין ניו יארק? די תירוץ איז ס'איז נישט פאר ניו יארק, ס'איז געמאכט פאר אווערסיס אינוועסטערס, ס'איז דא מענטשן טאמער ס'וועט זיך אמאל איבערקערן ביי זיי אין לאנד, קודם האט ער א פלאץ ווי צו לויפן אין אמעריקע, און ער האט א הויז, און געווענטליך קומט עס שוין מיט בירגער רעכט אויכעט אונטערן טיש, מען געט שוין יענעם בירגער רעכט אינקלוד אין א סערטען אמאונט אין אמעריקע, שוין. איז מען יעצט געוואויר געווארן אז די רייכסטע מענטשן פון רוסלאנד קויפן דא הייזער. ווען איך בין געווען אין אוקריינע, פלעג דארט ארבעטן, אין קיעוו פלעגט מען פארקויפן אן אפארטמענט פאר צוויי מיליאן דאלער, טייערער ווי אין מאנהעטן, ברענד ניו אפארטמענטס, אבער די מענטשן ווייסן דאך אז די מינדעסטע זאך ס'דרייט זיך דארט איבער זענען זיי אויף צרות, קודם שיקן זיי ארויס דאס געלט דא. סאו איוואניקע, די טאכטער פון דאנעלד טראמפ, זאגט אליינס, כ'האב געזעהן מ'האט אינטערוויוט איינע פון די סעילס לייט, א רוסישער, זאגט ער ווי סעלינג עווערי דעי אפארטמענטס צו די יונייטעד סטעיטס, פרעגט מען אים האו איז איט ביאינג פעיד ביי, מ'גייט אריין, מ'נעמט א מארטגעדזש מיט א פראמעסערי נאוט, מ'מאכט א ביינדער מיט א שמיינדער, א נעכטיגן טאג, מ'גייט צו קאנטראקט, פארם האט נאך געמאכט א ביינדער, וויפיל קאסט עס? צען מיליאן? דא האסט עס. מענטש אמאל אריינגעקומען, געליינט אין צייטונג אז עפעס א גרויסער עושר פארקויפט א יאכט, א גרויסע שיף אויפן ים, קומט ער אריין פרעגט ער יענעם האו מאטש דו יו וואנט פאר איט? זאגט ער געט אוט אוו היער, פרעגט ער אים פארוואס, איך פרעג וויפיל עס קאסט, זאגט ער ליסען דא פרעגט מען נישט קיין פרייז, דא קומט מען אריין, מען לייגט אראפ פופציג מיליאן דאלער און מען וואקט ארויס און ס'איז דיין, נישט קיין דזשיפסי ביזנעס, וויפיל קאסט א פאונד פאטעיטאס? זעכציג צענט? צוויי און פערציג צענט? דרייסיג? העי געט אוט אוו היער! דאס זעלבע אויך, מען גייט אינגאנצן נישט צו קיין קאנטרעקט, מען גייט גראד צום קלאוזינג און מען נעמט ארויס קאלד קעש, אוודאי מען לייגט עס אריין אין א באנק דארטן, טאר דאך נישט אריינברענגען קעש אויף אמעריקע, און ס'ווערט אריבערגעווייערט. אבער דו רעדסט דא פון די אפער טען פראסענט אין רוסלאנד וואס זענען ביליאנערן. עטס ווייסט וויפיל דער רוסישער פריים מיניסטער איז ווערט? עטס האטס אן השגה? כ'על ענק געבן אן השגה, מ'זאגט ער איז די עלעפטע רייכסטער מענטש אין די וועלט, נישט אין רוסלאנד, ווארלד ווייד, אזוי שרייבן אפן די צייטונגען. ער ווערט עפעס כ'ווייס הונדערט און זעכציג ביליאן דאלער, סאו מענטשן ווי די די ווייסן וואס געלט איז, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל האט מען געוויסט אז ס'איז געווען אלע רייכע האבן זיך גע'חנפ'עט צו טשעיס מאנהעטן, ס'איז געווען א באנק טשעיס מאנהעטן, זיי האבן געהאט אין רוסלאנד א ברענטש, אזוי ווען מ'ברויך שיקט מען געלטער אהין און צוריק, סאו יעצט ווערט מען געוואויר אז דאנעלד טראמפ איז א זייער א נאנטער וויזיטער אין רוסלאנד און מאכט דארטן ביליאנס אוו דאלערס אוו סעילס. יעצט לאמיר צוצולייגן די זאך. דאנעלד טראמפ גייט נישט יעפערדייזן זיינע קאנעקשאנס מיט פוטין וועגן מדינת ישראל. ער גייט דאס נישט טון. פוטין גייט אים זאגן ליסן, וויר היער טו מעיק ביזנעס. די רעסט יו פערגעט עבאוט, מיש דיך מיר נישט אריין. סיריע איז מיין. אזוי ווי מדינת ישראל געהער פאר אמעריקע, איך מוז האבן א שטארקן בעיס דארט, און דאס איז וואס דא איז געשעהן. אונז האמיר אויסגערעכנט אלע וועגן וויאזוי אונז עמיר אויסשפילן חס ושלום דעם אייבערשטן, אזוי ווי אין די צייט פון ירמי' הנביא האט מען געזאגט כ'וועל מיך אויסלאכן פונעם אייבערשטן, פארוואס? איך האב דאך מצרים, זאגט דער אייבערשטער פאר ירמי' הנביא, זיי פארן זייער ראנג, ווייסט פארוואס? איך גיי דיר זאגן פארוואס, על כה יאמר ה' מצפון פון מצרים תפתח הרעה, דארטן קודם העט מצרים כאפן מכות, איי וואס איז מצרים שולדיג? אזוי ווי ס'שטייט ביי פרעה און דער אייבערשטער זאגט אז דורך דעם וועל איך געהייליגט ווערן, מיין נאמען העט ארויפגיין, כ'על ווייזן פאר דעם גרויסן מצרי וואס ער האט זיך איינגערעדט אז ער קען שיצן אנדערע אויכעט, ער קען זיך נישט שיצן, און נאכדעם ווען ער העט אונטערגיין, העט די מיליטער. פון נבוכדנצר ווייטער אריינקומען ביז ארץ ישראל, און דאס איז וואס איז געשען רבותי, מען האלט א טריט פאר ביאת המשיח, ממש א טריט, איך וויל אייך זאגן, די ציוניסטישע גאווה וואס זיי האבן געשריגן די גאנצע צייט, אז אונז זעמיר שטארק, אונז האמיר פאר קיינעם נישט קיין מורא, דעיס האט זיי יעצט אראפגעברענגט, אבער פון לעפט פיעלד, נישט פון ווי זיי האבן געקלערט, גאר פון אן אנדערע פלאץ. דער רוס האט זיך באזעצט אין איינע פון די גרעניצן פון ארץ ישראל וואס דאס איז געווען אמאל סיריע איז היינט דער רוס און ער לייגט דארט אן באמבעס זיי זאגן ער שלאגט זיך נישט מיט די אייסיס נו ס'איז נישט זיין מטרה זיין מטרה איז ער גייט האבן דעם שטערקסטן בעיס אין די מידל איסט און צו אים קען דאך קיינער נישט רעדן עניוועי ער טוט דאך וואס ער וויל און יעצט זיצן די אלע די ביבי נתניהו און ער איז פארביבי'ט ער איז אויף צרות. יעצט ווייסט ער זיך נישט ווי אהין צו טוהן. ער האט געמיינט אז די רוס איז זיין פרענד. דערווייל ניין. די רוס זאגט אים הער אויס דו ביסט קיינמאל מיין פרענד נישט געווען. דו ביסט זיך אלץ געלאפן לעקן צו אמעריקע. גיי לעק דיך ווייטער צונאם. די חילוק איז איך האב נישט קיין UN וואס עס זאגט מיר וואס צו טוהן. איך האב א וויטא פאוער. און די קליינע מדינת ישראל די מוז זיצן האב איך איינגעלייגט. יעצט ביבי נתניהו האט עס מוראדיג פארדראסן. האט ער געמאכט יעצט אזא פינעף מינוטעדיגע ווידיאו מסביר זיין אז. דורך די יו ען קען מען אונז נישט האבן קיינמאל קיין סוקסעס, ווייל יעדעס יאר געבן זיי ארויס צוואנציג רעזאלושענס קעגן אונז, און די אראבער טוהן ווען די קינדער זענען געבוירן לערנט מען זיי אריין האס, מען זאל פיינט האבן איינער דעם אנדערן, באמת איך וויל ענק זאגן, איך האב נישט ליב צו קריטיקירן אויף אידן ווייל איך בין א איד און איך בין א בארדיטשובער אייניקל, נאר אויב דאס איז א טענה, וויל איך ענק זאגן, ביי אונז איז די זעלבע האס. ווען אונז זעמער געבוירן געווארן און אויפגעוואקסן האט מען געוואוסט ס'איז דא איין רשע אן עוכר ישראל ימח שמו וואס טאמער ער העט אונטערגיין קומט משיח. דער איד האט גערופן ווי האט מען אים גערופן דער קלאצנבארגער רב. איך זאג אזוי מ'האט אונז אויפגעברענגט, נישט חס ושלום אז איך האלט אזוי. יעצט, די רעבעצן, די אלטע פייגע האט געהאלטן אז ביזלאנג די חיה רויזעלע העט לעבן העט זי נישט האבן קיין מנוחה. איי דו טיפש האסט נישט קיין קינדער, דו האסט גארנישט, ביסט א אויסגעשפילטע מטבע, גייסטו רוידעפן חיה רויזעלען? דער רבי האט געוואלט נעמען דעם סאסובער'ס קינדער אויפציען דא ביי אים דא אין ווילימסבורג כאטש האבן פון מיין איידעם וואס די ווייב איז אים געשטארבן וויל כאטש האבן עפעס, האט די רעבעצן נישט געלאזט, פארוואס? הא הא ווייל זי איז די רעבעצן, דאס איז וואס עטס מוזטס פארשטיין די גאנצע צייט, דער אייבערשטער שלאגט פון לעפט פיעלד, דו כאפסט אפילו נישט ווי דו כאפסט די מכות, און אזוי האט מען אונז אויך. אויפגעצויגן אלע יארן מיט העיט מיט האס, קלויזענבורג מ'האט אונז געגעבן האס אויף בעלז מ'האט אונז געהאסט אויף יעדן איינעם, יעצט דער רבי האט געהאט א שיטה וואס האט זיך געקריגט מיטן בעלזער רב איך פארשטיי עס זייער גוט דאס הייסט נישט קיין האס דאס הייסט אז צדיקים צווישן זיך דארף מען זיך אויסטענה'ן. אבער וואס מען האט געטוהן איז, מען האט אריין גענומען די קינדער, און די קינדער האבן נישט פארשטאנען וואס מען וויל דא, האט מען אנגעהויבן מסביר צו זיין אז דער קלויזענבורגער גייט מיט א פראק מיט א צילינדער, ער האט זיך אפגעשוירן די בארד אין ארץ ישראל, אזוי האט מען מסביר, איך דענק איך האב געברענגט אמאל א בחור אויף קלויזענבורג, ס'איז געווען די ערשטע טאג סליחות, ער איז געקומען אויף ויז'ניץ דאווענען ווייל ער איז געקומען ווען אויף ארץ ישראל וועגן א שידוך, האב איך אים געברענגט אויף קלויזענבורג, און וואס איז געפארן א באס נאכן ויז'ניצער רבינ'ס סליחות, אין ויז'ניץ זאגט מען איינס אזייגער, אין חצות. אין קלויזענבורג זאגט מען פארטאגס, און מען איז אריינגעקומען, קלויזענבורגער רב האט זיך געשאקלט מיט א ברען, האט א גאנצע נאכט געלערנט. קלויזענבורגער רב פלעגט זאגן אז דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז פארוואס דער דברי חיים פלעגט דעם ערשטן טאג סליחות זאגן אינדערפרי, ווייל ער האט געזאגט דאס זאגט מען מוצאי שבת, און ער פלעגט זאגן, קינדערלעך גייטס אהיים, איך וויל זען וויאזוי עטס פירטס ענק אויף אינדערהיים, צו זיצן דא און זאגן סליחות אינמיטן די נאכט דאס איז גארנישט, גיי אהיים, לאמיך זען, זיצן און לערנען, דו מוזט אויפשטיין פארטאגס און דאס צוריקקומען, דאס איז וואס איך וויל זען, עניוועי. האט מען אונז אויסגעלערנט מיט האס, העיטרעד, און קומען א בחור, א ראציגער בחור ווארפט א טאמעיטא פארן קלויזנבורגער רב אין פנים, כ'מיין ווער איז דער בחור? ער האט אפגעפייגערט זייער יונג, דער אייבערשטער האט אים שנעל אוועק גענומען, ס'איז געווען איינער עסטרייכער פון לונדון, האט מצער געווען מורא'דיג דעם קלויזנבורגער רב, האט דער קלויזנבורגער רב געזאגט ער וועט זיך שמד'ן שבת שחל ביום כיפור, איז ער געלאפן צום סאטמאר רב, איז יעדעס יאר ווען ס'איז געפאלן שבת שחל ביום כיפור האט ער זיך מזכיר געווען פארן סאטמאר רב אז ער זאל אים בעטן א ישועה עס זאל אים גארנישט געשען. מען האט אונז אויכעט אויסגעלערנט העיט, העיט, העיט. יעצט איך פארשטיי, דו האסט פיינט א רעפארם איד, האסט פיינט אפילו א מזרחי, איך פארשטיי עס פארוואס, ווייל ס'איז אן אנדערע השקפה, און אונז טאר מען נישט ווערן נשפע פון דעם, אבער דא בסך הכל ווער איז געווען דא? ס'איז געווען א שאפראנער רב, א סאטמארער רב, און ס'איז געווען א קראסנער רב. ס'איז געווען אלעס היימישע מענטשן. און קראסנער רב האט נישט ליב געהאט ר' משה פיינשטיינס היתר די מחיצה אין די ווייבער שול און האט נישט ליב געהאט די היתר פון די חלב עכו"ם האט ער געזאגט ופורץ גדר ישכנו נחש איינער וואס ער צוברעכט א גדר פון א ווייבער שול ווערט ער נכשל מיט נחש נחש איז חלב שחלבו ער האט עס געמעגט טון, ער איז געווען א גאון, ער האט געשריבן אליינס א תשובה קעגן די תשובה, און ר' משה האט זיך אויך נישט פארלאזט דערויף, ר' משה איז אמאל געווען אין א האטעל, און נאך וואס מען האט אויסגעטרינקען מילך האט מען געזאגט דאס איז געווען חלב עכום, איז ער אריין אין בית הכסא האט עס אויסגעבראכן, האט ער געזאגט דער היתר איז נישט פאר מיר, דער היתר איז אז רוב אין אמעריקע קען מען נישט צוקומען צו חלב ישראל, אין טאהש האט מען אויך נישט געקענט צוקומען אין מאנטריאל צו חלב ישראל, און סאטמאר רבי האט מתיר געווען מען זאל געבן פאר די קינדער חלב עכום. ס'איז געווען אמאל אן אסיפה, און דער רבי האט גערופן אלע רבנים טאהשער רב, און דער יונגסטער איז געזעסן אין די בעק, און דער רבי האט אים געפרעגט, און וואס זאגט איר טאהשער רב? זאגט ער, כ'ווייס נישט, קלויזנבורגער רב זאגט אז מ'זאל נישט געבן פאר קיין קינדער ווייל ס'איז מטמטם דעם לב, און דער רבי האט זיך אויפגערעגט, געמאכט אויף אים קולות, און ער איז אנטלאפן. שפעטער האט ער אים גערופן איבערבעטן, ער האט געזאגט, איך בין עלטער פון אייך, כ'האב נישט קיין כח צו פארן, איר זאלט קומען. און ר' בנימין זאב זוסמאן האט מיר פארציילט, דער רבי האט אים איבערגעבעטן א האלבע שעה, פלאס ער האט אים געגעבן ממיטב, שדהו האט ער אים געגעבן אלעס וואס איז געווען אויפן טיש קוויטלעך מיט געלט. ס'איז נישט צום גלייבן וויאזוי מ'האט אריינגעברענגט א שנאה פאר גארנישט, פאר גארנישט. און דער רבי האט אים אויך איבערגעבעטן אז מ'האט אים מסביר געווען אז דער איד איז אויסגעטון פון די וועלט און ער ווייסט אפילו נישט אז ס'דא א פאליטיק צווישן קלויזענבורג און סאטמאר. אבער אונז האט מען אויך אויסגעלערנט מיט העיט, העיט העיט, העיט. די העיט וואס איז געווען אין דער אלטער היים אויף די נעאלאגן און אויף די סטאטוס קווא, איז היינט אריינגעגאנגען פון איין חסידות צום צווייטן. וועלכע חסידות האט זיך נישט ארומגעריסן איינער מיטן צווייטן? און וועלכע חסידות אינעם חסידות רייסט מען זיך נישט ארום? אז א מענדעלע האגער זאל וועלן אונטערברענגען זיין ברודער? ווער ביסטו? וויפיל דו האסט זאלסטו זיין צופרידן. מען הארגעט זיך און מען רייסט זיך. און ביי איצי, איצי דאס איז דער סקווערער, דער רויטן סקווערער הונט'ס זון, איך ווייס וויפיל יאר מען רייסט זיך שוין דארט ארום, מ'האט זיך שוין אזוי צוריסן, אז דער עולם איז שוין אזוי פעד אפ, אז איך זאג מיר אז איר ציט עס נישט אן, ציט עס אן מיין פרענד, דער וואס מ'האט זיין זון נעבעך מאלעסטעד, און איך האב געהייסן גיי אריין צום טאטן און זאג אים, טאטע, אדער איך, אדער הערשי ברייער. הערשי האט געטאטשט זיין זון, שטעל דיר פאר, און ער איז אראפ געווען פון וועג, און מ'האט אים ברוך השם צוריק געברענגט מיט גרויס גרויסע מי. יעצט, דעם סקווערער באדערט אז נאך טויזענטער זענען אראפ פון וועג? ניין, זיין אייניקל האט ער געראטעוועט. איך זאג נישט דעם נאמען ווייל ס'איז נישט גוט ווען מ'רעדט פון וויקטימס, באט עניוועי. סאו דו האסט א פראבלעם אז די אראבער לערנען אויס העיט? אוודאי לערנען זיי אויס העיט, ווי לערנט מען נישט אויס העיט? קוק וואס טוט זיך יעצט אפ אין ארץ ישראל, די ליטווישע, זיי האבן זיך צושפילט ווי משוגע, דער שך דער פערד וואס ער איז געווען, ס'אים אריין א דזשוק אין קאפ אונטערצוברענגען ליבאוויטש. לעבאוויטש. איי, לעבאוויטש באדערט דיך נישט, דו באדערסט נישט לעבאוויטש, וואס האסטו יענעם אונטערצוברענגען? דיינע אינגעלייט גייען נישט ארויס ביי א ד' כנפות העולם און מאכן שילן און זענען מקרב אידן. האסט צו זיי טענות, האטס אבער טענות צו די ליטווישע אויך. איז וואס? וועגן דעם גייט מען יענעם זאגן אזעלכע מיסע ווערטער אויפן ער האט געזאגט ער איז אן אפיקורס, רבי איז אן אפיקורס. משוגע מיט תורה, וויפיל מאל איך. שפאט ער מיך איין מיט רבנים, וויל נישט מאכן א מקווה חב"ד, זאג איך, ביסט דאך אבער בעסער, ווייל דארפסט זיך נישט זארגן פאר השקה, ניין רב שך האט געהאלטן אז דער ליבאוויטשער איז א כופר באלוקי, אדער צו זאגן ניין אז די ליבאוויטשער האבן געהאלטן אז שך איז א כופר באלוקי, ס'איז די זעלבע זאך, ס'איז געווען אמאל א מחלוקת דא מיט רב קאטלער, רבי אהרן קאטלער, מיט ליבאוויטש, מיטן פריעריגן רבי'נס שווער, האבן זיי זיך ארומגעקריגט. איז די ליטווישע האבן זיך געקריגט מיט ליבאוויטש, איז געגאנגען ליבאוויטש, א הונט האט מען גערופן קאטלער, א דאגי, אין קראון הייטס איז נאך היינט דא דאגיס, זיי הייסן קאטלער, און דאס האט מען געמעגט, איט דאזענט סאונד עקזעקטלי די זעלבע ווי די אראבער לערן אויס העיט, די זעלבע זאך, און אינטערעסאנט איז ווען אונז זאל מען זיין העיט פיפל פארשטיי איך, אבער אונז זעמער לאווינג פיפל, והא ראיה, ווען מ'קומט זאגן פאר א איד מ'האט מאלעסטעד דיין זון, אה דעמטס הייבט ער אן גראד, אפשר האט ער עס געטון באקראי ער האט נישט געוויסט, אפשר ס'נאר די ערשטע מאל אפשר דארף מען אים ווארענען, און אפשר האט ער געמאכט א טעות און ס'אים געווארן א קישוי אבר אין די מקווה, און מיין זון האט זיך אריינגעשטופט דארט צו אים בטעות, ער האט געשווימען. דאס טרעפן נײַן טויזנט נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק ריזענס פארוואס ער קומט נישט פאראן. קאפס, סאו ווי אר לאווינג פיפל רייט, ווי דאנט איווען קעיר פאר אווער אוין טשילדרען, זאלן גיין אין דר'ערד, זאלן קיינמאל נישט האבן קיין לעבן, אבער הע, ווי אר דואינג איט, יעצט הערט אויס, איך זאג אייביג, איינער האט מיך אמאל געפרעגט וואס איז די פראבלעם פון די כיטשער, זאג איך אים ס'נישט קיין שום פראבלעם, ס'הייבט זיך אן א פראבלעם ווען ס'איז דא א קראנק אין די משפחה, למשל פנחס שלום האגער דער פערד וואס האט אונטערגעשריבן, ער איז געווען א קראנקער מענטש, ער האט געהאט חולי נופל, ער פלעגט קיינמאל נישט גיין צו זיין שווער רבי הערשעלע זאל עס נישט זען, פלעגט ער אלץ זאגן ער האט זייער ליב דעם זיידן, דעם סקווערע זיידן, שפעטער איז רבי הערשעלע עס געוואויר געווארן, די רעבעצין האט קיינמאל נישט פארציילט זי איז א צדיקת געווען, פארשטייסט פון וואסערע מינע מענטשען דו האנדעלסט דא, דו האנדעלסט דא פון דר'ערד-ליגערס, ממילא איז געגאנגען פנחס שלום און ער האט געטון א שידוך מיט רבי הערשעלע'ס א טאכטער, פארוואס? רבי הערשעלע'ס ווייב איז א כיטשער, זי איז א וויינבערגער, האב איך אייביג געזאגט די כיטשער איז נישט קיין פראבלעם נאר דארטן ווי ס'איז דא פראבלעמס, אויב ס'איז נישט דא קיין פראבלעמס איז קיין כיטשער נישט קיין פראבלעם. די זעלבע אויך מיט יעדע זאך אונז האבן נאר א פראבלעם דארט ווי ס'איז דא א פראבלעם, ווען נישט קיינער טוט דען נישט אזא שידוך, ער איז געגאנגען דער פנחס שלום דער אפגעריסענער פערד וואס ער איז, און ער האט נאך א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס א האטליין, יעצט כ'האב אמאל מסביר געווען אז ס'איז נישט געווען קיין קידושי טעות ווייל ווען די פרוי ווערט געוואויר אז דער מאן איז קראנק און זי לאזט אים נישט איבער זאגט ר' משה אפילו ווען זי ווייסט ער איז א משכב זכר'ניק אז זי וואוינט ווייטער מיט אים קען זי נישט נאכדעם טענה'ן אז ס'איז געווען קידושי טעות איז במילא איז די זעלבע דא אויך. אז טאמער זי האט געזעהן אז ער איז נעבעך קראנק משוגע און זי האט עס אויך געקענט באשטיין צו באהאלטן ספעציעל זיין איר טאטן, זענען די קינדער כשר'ע קינדער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט דער שר התורה, ער הייסט ר' חיים קניבסקי. ס'איז דא דער מקלב יגדלוב, דער וואס האט געוואוינט מיט זיינע ניסעס. ער זיצט אין תפיסה עד תום הליכים, ביז עס וועט אדורכגיין דער פראצעס. ס'איז אזוי געשען, דער אייבערשטער האט אזוי געפירט אז זיין זון איז נעבעך געשטארבן יונגערהייט, א יונגער מענטש, געליטן אפאר יאר געוואלדיגע יסורים און ער איז געשטארבן. יעצט איך בין נישט אין הימל, נאר וויאזוי איך פארשטיי דער אייבערשטער וויל אים ווייזן, אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט ביי יונה'ן, זאג מיר יונה, דער קיקיון.

עניוועי, דאס איז נאר מיין אייגענע אויפפאסונג, יעצט קענסטו מחולק זיין כ'בין אן אחרון. כ'וועל ענק זאגן מער, איך קען אפילו אויף מיר אליין מחולק זיין, כ'קען מארגן זאגן עפעס אנדערש, באט היינט זאג איך אזוי. יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו אונז. דער כיטשער איז נאר א פראבלעם ווען ס'איז דא א קראנקער אין די משפחה, ווען נישט איז עס נישט קיין פראבלעם. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. רב קניבסקי איז שוין מודה אז מ'דארף גיין צו די פאליס, צו די משטרה. פיין. ער זאגט נאך צוויי יאר וואס מען ווארענט דעם עולם, ער ווייסט זעט אויס אז מען ארבעט מוראדיג מעשה בהמה צו ווארענען, איך אליינס האב אים אויכעט אריינגעשיקט מעסעדזשעס, למעשה זאגט ער מען זאל גיין צו די פאליס, ווייל אויב מען ווארענט און דער עולם הערט נישט איז דאס די איינציגע וועג יעצט. דער מקלב זיין זון איז אים נעבעך געשטארבן. מ'האט אים געטראגן אויף פתח תקוה, פתח תקוה איז דארטן דא ווי די ליטווישע האבן א בית החיים, און מען האט אים באגראבן, שוין. יעצט, דער טאטע זיינער איז אין תפיסה, אבער צו די לוויה האט מען אים ארויסגעלאזט מיט פאליס, אזויפיל רעספעקט האבן דאך די ציונים, ביי אונז אין סאטמאר האט מען נישט באגראבן איינעם ווייל ער געהערט צו די זאליקאס מיט די ארויניקאס, זיי האבן נאך אזויפיל רעספעקט זיי האבן אים ארויסגעלאזט. איך רעד דא פון ר' שקול'ס איידעם וואס איז יונגערהייט געשטארבן. עניוועי, מ'האט אים ארויסגעלאזט. א זייער שיינע זאך פון זיי, ניין? לכאורה יא. עניוועי, יעצט הערט א מעשה וואס דא איז געשען. מ'האט אים ארויסגעלאזט, און גראד נאך די לוויה ביים מיטה איז געגאנגען רב קניבסקי און ער האט אים גראד מנחם אבל געווען. ווייל אין תפיסה וויל ער דאך נישט גיין. נישט איינגענעם בכלל אז ער זאל קומען אים דארטן מנחם אבל זיין. בקיצור, איז געבליבן ער האט אים דארט מנחם אבל געווען. הווי אומר אז ער ווייסט ער קומט פון תפיסה, און ער ווייסט ער איז געגאנגען זיצן, און ער איז צוויי מאל זיינס א מחותן, שטעל דיר פאר ווי מען האלט, איך האף נאר אז די קינדער וואס האבן זיך גע צווישן זיך משדך געווען זענען נישט געווען בעולת בעל פון אים, איך ווייס נישט, היינט איך טראסט קיינעם נישט, איך זאג דיר א סוד איך טראסט נישט רב קניבסקי אויך נישט, ווייל אויף אים איז אויך. דא א איסור יחוד פונקט ווי אויף נחום ראזענבערג און פונקט ווי אויף נחמיה וועבערמאן און פונקט ווי אויף ברוך מרדכי לעבאוויטש, סאו אויב דער אייבערשטער האט אונז געשטעלט אין איין קאטעגארי טראסט איך קיינעם נישט, באט עניוועי איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם ענין ווייל דאס איז נישט די איידיע וואס איך וויל צוקומען צו, איז למעשה איז רב קניבסקי האט אים מנחם אבל געווען. עטס ווייסט וואסער א עוולה גדולה דאס איז פאר בני תורה? אז אזא גרויסער גאון איז מנחם אבל, אזא ליידיגייער, א שייגעץ וואס ער וואוינט מיט די אייגענע ניסעס, ווי די אלע איסורים וואס ס'שטייט אין די תורה, ווי איז די איסורי נידות, און ווי איז אויכעט דער איסור פון אשת איש, ווי זענען די אלע זאכן, דאס ווערט בטל פארוואס? ווייל ער איז קאניעווסקי? ער איז א מחותן? יעצט וויאזוי איז דאס טאקע אז די מיידלעך האבן זיך אזוי געלאזט פון אים און ס'זענען געווארן ווייבלעך האט ער ווייטער אנגעהאלטן? ווייל ער האט געברענגט א טעיפ פון ר' חיים קניבסקי וואס דארטן הערט מען ווי ער זאגט אז מען מעג, סתם האט מען אים געפרעגט צו א חולה שיש בו סכנה מעג עסן יום כיפור האט ער געזאגט ער מעג האט מען דאס צוזאמגעשטעלט אז ער מעג וואוינען מיט די ניסעס כאטשיג זיי זענען אשת איש. קען זיין ווייל ער האט שוין אנגעהויבן פאר זענען געווען אשת איש מעג ער שוין ממשיך זיין רחמנא לצלן. יעצט וועט עטס פארשטיין וואט איים געטינג טו. איך האב נישט קיין פראבלעם מיט קיצור, ס'דא א קראנק קינד דארטן הייבט מען זיך אן צו זארגן, איך האב נישט קיין פראבלעם אז קניבסקי זאגט מען זאל גיין צו די פאליס, אבער עס איז זיין מחותן וועט ער אים גיין מנחם אבל זיין. ער האט געדארפט צוגיין צו אים אין פראנט פון די מיטה און זאגן זעהסט דעי מיטה? קען זיין דאס האט צו טון מיט די צוויי בעילות אסירות, נישט צוויי. געוואוינט פאר יאר נאר מיט די בעילות אסירות פון די צוויי מיידלעך, דו האסט זיי געהארגעט האט דער אייבערשטער דיין קינד צוגענומען, איי ער איז שוין געווען העכער די עידזש. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. נאך די דרייצן מאכט מען א ברוך שפטרני, קען זיין ער האט געוויסט מען האט נישט מוחה געווען, נעמט אים דער אייבערשטער אויך אהער אויפן צימבל, דעם אייבערשטנ'ס משפט איז א משפט צדק, און אונז קען מען נישט אייביג פארשטיין אזא משפט צדק, ס'איז דאך הימעלישע זאכן. יעצט, דער הייליגער קופת העיר וואס האט א פיקטשער פון אלע גדולי ישראל און בפרט נאך פון ר' חיים קניבסקי, און זיי זאגן צו גרויסע ניסים מיט מופתים, און עטס ווייסט ס'איז שוין געווען אזאלעכע ניסים, טויטע זענען שוין פון קבר ארויס געקראכן נאך פיר יאר, און ער האט נישט קיין השגה. ס'איז דא א גאנצע דין תורה צווישן די צוויי ארגאניזעישאנס, צווישן. כולל תהלים מיט קופת העיר, ווייל איין וואך שרייבט ער די מופתים אז ס'איז ביי אים געשען, נעקסטע וואך קאפיט ער און ער זאגט ס'איז ביי אים געשען, עניוועי, סא די קופת העיר האט אסאך געלט, און וואס זיי האבן געטון איז, זיי האבן אויסגעלייגט פון די געלט אנדערטהאלב מיליאן שקל פאר מקלב, ווען זיין זון איז נעבעך געווען ער האט געגוסס'ט און ער איז געשטארבן און ביי די לוויה אז מ'זאל אים ארויסלאזן האט מען אריינגעלייגט בעיל, דארטן גייט אונזער געלט, פון קופת העיר. סאו רבותי, לעטס סטרעיטן אוט א ליטל. יעצט צוריק קומען דא צו פוטין. פוטין ער גייט איז לוקינג לייק היז גאוינג ווערי סטראנג. כ'האב שטארק מורא אז פוטין איז די בייטש וואס ער גייט שלאגן מדינת ישראל. און ס'גארנישט איראן. די מדינה בעט זיך. ביי פוטין ער זאל אריינלייגן א רויטן פאון ווייל זיי קענען זיך נישט הייבן די מינוט זיי הייבן זיך זיי ווילן אריינפארן באמבארדירן סיריע איז פוטין זאגט שיס אראפ יעצט ארץ ישראל האט זיך פארלאזט אז אזוי ווי כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים יעצט כשם שנכנס לברית אזוי ווי מען איז אריין צום ברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים. שטעלט זיך א קשיא, אפשר כשם מיינט אזוי ווי שם בן נח, שם אזוי ווי שם בן נח שנכנס לברית, כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים. קען אבער דאס נישט זאגן. פארוואס? ווייל שם בן נח איז קיינמאל נישט געווארן געמאלען. ווייסט פארוואס? ווייל ער איז נולד מהול. סאו גיי מיר אונז אויך דא יעצט אריין. שם אזוי ווי. לאמיר מאכן א קל וחומר מיט א גזירה שווה מיט א מה מצינו. אזוי ווי פוטין איז דאך זייער גוט און מאכט ביליאנס אוו דאלערס ביזנעס מיט. גערעדט מיסטער טראמפ. דער טראמפ האט אן איידעם וואס ער איז א איד און במילא האט ער צוגעזאגט ער וועט שיצן מדינת ישראל, יא ער גייט שיצן מדינת ישראל ווי א קראנק קינד, ביז די רוס וועט אים זאגן ליסן ווי אר פעמילי יו נאו די ביליאנס אוו דאלערס אנדער די טעיבל און אווער די טעיבל און די מעניפיולעישן און אזויפיל יאר נישט געצאלט קיין פעדערל טעקס, העהע ליסן. מדינת ישראל איז נישט אונזער פרענד, ווי דאונט וואנט הים דער, ענד דאונט טעל אס וואט טו דו, אזוי ווי א מאן און א פרוי, זיי זאגן עד חצי המלכות, ווילסט דעיס דעיס דעיס, אבער איך וויל אויך איין זאך, אזוי האט דער ישמח משה געזאגט, האט מען אים אריינגערופן נאכדעם ווען מ'האט אים אויפגענומען רב אין איהעל, האט ער געזאגט דער ראש הקהל ער וויל פארליינען צען פונקטן, ער האט פארגעליינט דארטן זיינע פונקטן, ער מוז דאווענען באצייטנס, די גאנצע זאך, זאגט דער. הייליגער ישמח משה פארן ראש הקהל הער אויס, איך האב דיר דאך נאכגעגעבן, דו ווילסט דאך צען פונקטן, איז געב מיר נאך איין פונקט, זאגט דער ראש הקהל יא, איין פונקט באקומסטו, זאגט ער איך וויל די אלע צען פונקטן פונקט פארקערט, דעטס אלל, ס'איז איין פונקט, די זעלבע טוט יעצט ער, זאגט דער פוטין פאר מיסטער דאנעלד טראמפ, ליסען, אונז זעמער בעסטע פרענדס, איין פונקט מיט מדינת ישראל, ווי דאנט דיסקאס. יעצט ערשט הייבן זיי אן צו זען ווי שטארק דער אייבערשטער איז, ביז יעצט האבן זיי דאך געלאכט אין פנים פארן אייבערשטן, יעדע געזעץ, יעדע, מען האט געוואלט אונטערברענגען די בחורים פון די ישיבה, דער חזון איש האט געזאגט פאר בן גוריון זאלסט וויסן אז דאס נעמען די בחורים אין מיליטער האסטו נישט קיין כח מער, עס וועט זיך אויסלאזן דיין כח, איז אינטערעסאנט בן גוריון דער אפיקורס האט געגלייבט מער ווי די היינטיגע, האט זיך אויפגעשטעלט דארטן אין כנסת טומי לפיד'ס א זון, טומי לפיד איז געווען אזא. כופר באלוקי, איך האב אים געקענט, איך בין געפארן אמאל וועגן א מקווה, ער האט געזאגט א דרשה אין כנסת, נעמט ער זיך שרייען אנחנו נגד דת, זאג איך אים גם אני נגד דת, איך וויל נישט פארקויפן א מקווה דא ווייל ס'איז רעליגיאן, איך וויל פארקויפן ווייל אונז האבן אזויפיל פרויען וואס ס'פעלט זיי הענט און פיס פון די באסעס און זיי האבן זיך אפגעהאקט געווארן און זיי קענען נישט גיין אין א געהעריגע מקווה, און איך וויל פשוט זאלן זיך קענען באדן איינמאל א וואך אויכעט, האט גארנישט מיט א מקווה, און ווען יעדער האט דאס דערהערט, האט די כנסת גראד מקציב געווען די ערשטע מקווה פאר נכים, פון דעמאלטס איז שוין דא היינט אלע מקווה'ס, מען קען שוין נישט בויען היינט א מקווה, איך האב עס דעמאלטס ערלעדיגט ביי די רבנות, קען נישט בויען א פאבליק מקווה נאר אז ס'איז עקסעסיבל מיט א וויל טשעיר, בוי יעצט א מקווה פאר באלד צוויי מיליאן שקל אין ארץ ישראל, ס'איז עקסעסיבל אלל אווער, ס'איז נאך פאר איך בין געקומען האבן זיי שוין געמאכט דעם דיזיין, ס'איז היינט די געזעץ. כ'האב דעמאלטס געשריגן און געארבעט אין כנסת, כ'האב געהאט א רשות אריינצוגיין און הרב הצדיק ר' מאיר בראנדסדארפער האט מיר געזאגט זאלסט אריינגיין און זאלסט זאגן פתח פיך ויאירו דבריך, שפעטער זענען זיי צוגעקומען זיי ווילן מיר ווייזן דעם כנסת, זאג איך אים כל הכנסת הזה לא מעוניין אותי בכלל, מיך אינטערעסירט נישט דער גאנצער כנסת גארנישט, זיי זענען געווען אזוי hurt. שטייסט איז געגאנגען טאמי לפיד'ס זון און ער זאגט קודם די ישיבה בחורים זאל מען אפשניידן די תקציבים און נאכדעם זאל מען זיי שיקן ארבעט, די פאר וואס זיי לערנען תורה לשמה די זענען דאך ראטעווען דאך כלל ישראל, און גייט ער דאס אפהאקן? חזון איש האט מסביר געווען פאר בן גוריון, א מענטש איז ארויפגעפארן אויף א הויעכן בארג, פארט און פארט מיט אסאך פעקלעך, אבער ער קען נישט פארן ווייל ס'איז די. פערד האבן עס נישט געקענט שלעפן, איז ער געגאנגען האט אראפגעווארפן איין באקס, פארט אביסל, נאך א באקס, פארט אביסל, סוף האט ער באמערקט אז ביז ער קומט אן אויבן אויפן בארג בלייבט ער אן א באקסעס, האט ער דאך גארנישט פונעם פארן, און זיך מיישב געווען אז אזוי ווי די פיר רעדער איז די שווערסטע פונעם גאנצן וואגן, ס'איז שווערער ווי אלע פעקלעך אינאיינעם, וועט ער אראפנעמען אלע פיר רעדער און זעהן ווי יעצט וועסטו פארן. אזוי האט דער חזון איש מסביר געווען פאר בן גוריון, און דער אפיקורס ער האט עס פארשטאנען, קען זיין וואס ארויסקומט פון א הייליג מויל, חזון איש איז געווען. זייער א הייליגער מענטש, ער האט זיך צוגעדעקט מיט א טלית, דער חזון איש ווען ער האט אויפגענומען בן גוריון פרעגט אים בן גוריון וואס איז דאס? געמיינט עפעס א כבוד? זאגט ער ניין דו ביסט א רשע אסור להסתכל בפני אדם רשע, איר הערט וואס דא טוט זיך? ער האט אויפגענומען בן גוריון כדי ער זאל קענען ראטעווען כלל ישראל, ס'איז געווען דעמאלטס מען זאל נישט נעמען די בחורים אין מיליטער. האט ער געזאגט מען טאר נישט קוקען אין א פנים פון א רשע, איר הערט? שפעטער האבן דערציילט די תלמידים פון חזון איש אז ער האט נישט געקענט זיך מוחל זיין פארוואס ער האט אים אויפגענומען כאטשיג ער האט דאך געווינען. ער זאגט אזא מין ירידה אזא א שר התורה ווי דער חזון איש זאל טרעפן אזא עוכר ישראל א מנוול? ניין א ער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין פון דעם האט ער באקומען א הארץ אטאקע און ער איז געשטארבן נישט לאנג דערויף איז למעשה. יעצט גייען מיר אנהייבן א נייע פראפעגאנדע, ווער איז שטערקער דער אייבישטער אדער רוסלאנד? ווייל זיי האבן דאך געשאסן סטעיטמענטס, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט פארן אייבישטן ווי גארנישט, אונז זעמיר שטארק, אונז האמיר א גוט מיליטער, און אונז זעמיר ביכולת אפילו דייטשלאנד נוקם צו זיין און אפווישן פון די מעפ, העהעהע וועיט ע מינוט, ווען דער רוס האט זיך דארט אריינגעשטעלט אין סיריע קענסטו א פליגער נישט אויפהייבן, קענסט האבן טויזענט אטאם באמבעס אבער זיי קענען נישט פליען אן א פאוער, ראקעטס אדער מיסלס אדער. עירפלעינס, און די נעקסטע סטעפ איז אז די רוס גייט אריינקומען אויף ארץ ישראל, ס'איז ידוע פון תלמידי בעל שם אז ווען די רוס וועט שטיין אין טערקיי זאל מען זיך אנטון די קליידער, און ס'האט אויך דער אייבישטער זיי נישט געוויזן אלעס, ס'איז נישט טערקיי, ס'איז סיריע, ווייל סיריע איז נענטער צו ארץ ישראל ווי טערקיי, דער אייבישטער האט געוויזן פאר זיינע צדיקים אבער נאך נישט אלעס. רבותי, טאמער גיימער יעצט נישט אנהייבן תשובה צו טון, זעמער אויף צרות. ממה נפשך. עמער אלע אויסשטארבן פון די אלע אטאמישע באמבעס, דארפן דאך זיכער אנקומען ריין מיט תשובה. עמער דערלעבן משיח'ן, דארפן דאך זיכער זיין מיט תשובה, ווייל משיח העט אונז נישט אויפנעמען. משיח העט זאגן פאר די אלע גרויסע צולייגערס, די גרויסע פירערס, עטס האט דאך מיך געשטערט אלע יארן, עטס זענט דאך געווען ביזי מיט. LGBT. עטס זענט געווען ביזי מיט אלע טינופות, משכב זכר, משכב נקבה, און זיין א. צולייגער פאר די אלע חזירים און זיי ריינוואשען, רבונו של עולם וואס עטץ האטץ דא אפגעטוהן, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, און איך אליינס חזר איבער וואס עטץ האטץ געטוהן, טראכט איך ביי מיר, טוה איך הילוסענעיטן? ניין, זיי האבן עס געטוהן. דא דא האט עטס דעם דאנעלד טראמפ, דעטס איט. יו עסקד פאר איט, יו גאט איט. כ'האב געליינט גראדע צוויי שיינע ארטיקלען וואס. דער ווייס פרעזידענט אילעקט דאנאלד טראמפ האט אים איבערגעגעבן די LGBT מיט אסאך אנדערע זאכן וואס ער זאל נעמען קער האט ער געזאגט ביי אים וועט דאס נישט זיין דאס איז נישט קיים עס איז זיין פירסט פרייאריטי נאכדעם ער גייט זיך נישט לאזן ס'איז דא רעכט אין אמעריקע און זיי ווילן נישט אמעריקע זאל אויסזען ווי א האוער האוז סאו דעי סטיל וואנט טו רעיז טשילדרען אין אמעריקע ענד גרענד טשילדרען קומט אן דא א מכשפה. זי האט געוואלט מאכן פון אמעריקע אש און פארעך, גראדע זיי האבן געמאכט גרויסע חרבנות, מען האט אריינגעלאזט דא שווערע צענליגע טויזענטער אראבער, וואס אמעריקע גייט ליידן פון זיי, קענעדע גייט יעצט אננעמען א האלב מיליאן רעפיודזשיס פון סיריע, ס'וועט זיין לעבעדיג, ס'גייט ווערן לעבעדיג, ס'זיין אזוי ווי אין דייטשלאנד, איינער קומט אריין, דער דאקטער וויל באהאנדלען זיין זון איז א רעפיודזשי, און ער קען אים נישט גענוג שנעל באהאנדלען, פארשטייסט דאך ס'איז דאך דא א סיסטעם אין א שפיטאל, ס'איז נישט קומסט מיט א קראנקן דו וואקסט ארויס מיט א געזונטן, האט ער גענומען א גאן האט אפגעשאסן דעם דייטשן דאקטער אויף טויט, און דאס יעצט מוז מען זיך אויסלערנען, דער אייבערשטער האט נישט אויפגעגעבן די וועלט, און ער איז משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים, ער וואטשט אויף זיין וועלט, און ער וואטשט ווער ס'איז מיט אים און ווער ס'איז קעגן אים, ס'איז געווען אזא מרידה בכבוד שמים, שטעל דיר פאר דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט טון דאס זנות, אלהיהם של אלו שונא זימה, און מען לאכט אים אין פנים. מען מאכט געזעצן, מען מאכט א געזעץ, און מען האט חתונה א זכר מיטן זכר, ווער בלייבט די פימעיל און ווער בלייבט די מעיל פארט, איך בין נאכנישט, איך האב עס נאכנישט ארויס, איך וועל נאך דארפן גיין אין סקול עפעס אפאר יאהר איך זאל באמת פארשטיין וואס דא גייט פאר, ווער איז דער זכר ווער איז די נקבה, ס'איז גוט, קומט אן אזא. פלאטיטשענערס אן אייניקל און שניידט זיך אפ און מאכט זיך פאר א נקבה. וואט א שעים! וואט א שעים! דאס האט מען געלערנט אין פלאטיטשאן. דער רבי האט אמאל געזאגט פארן פלאטיטשענער, ער האט געזאגט אגודה איז ברוגז ווייל ער רעדט פאר סאטמאר. דער רבי האט געזאגט זיי ווייסן עניוועי ביסט א ליגנער און א בלאף און טוסט עס נאר פאר פרנסה. זיי זענען נישט ברוגז. נאך געווען פארן אלטן פלאטיטשענער. מאטל שטיין איז געזעסן דארטן יארן אין שטינקאטש און געלאזט אלע זנות גיין. און יעצט האט אים דער אייבישטער באצאלט. עס איז אריין נעבעך אין זיין משפחה. און מענדל שטיין זאגט אויפן. זאלוינישן האטליין אז נחום ראזענבערג מיט זיין האטליין ברענגט אראפ די גאנצע יוגנט, דאס האט ער געזאגט נאך זיבן אכט יאר צוריק, ער האט נאכנישט געוויסט וואס איך וויל, האט ער שוין געזאגט, האב איך שוין געזאגט, אמאל האט איינער געזאגט פארן רעבן און געבעטן הסכמה, ער פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגער'ס קשיא'ס, דער רבי האט געזאגט זייער שיין, פרעגט אים דער רבי, און וואס איז מיט די וצריך עיון גדול, זאגט ער איך פארענטפער דאס אויך, זאגט ער. פרעגט אים דער רבי, ממש אלע? זאגט ער, א חוץ דריי, איז טאקע רבי עקיבא אייגער גערעכט ביי די קשיא. זאגט אים דער רבי, זעסט די דריי, די דריי פארשטייסטו, די אנדערע ווייסטו נאכנישט וואס רבי עקיבא אייגער וויל, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער האט נאכנישט געוואוסט וואס איך וויל מיט מיין האטליין, ער האט נישט געוואוסט גארנישט, ער האט מסתם יא געוואוסט ווייל ער איז אין חינוך, גייט ער מיך מבזה זיין ברבים פאר די גאנצע וועלט, שוד בי עשעימד אוו יורסעלף. יעצט גיי ארויף אויף דעם האטליין זאג דאס וואס מיין זון איז געווארן א נקבה עיבי בעיבי שטיין חוה בעיבי שטיין האט גארנישט צו טון מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין ווייל איך פארדאם עס דר'ערד ליגערס דאס איז געווען אזוי האט מען אונז אלס אויסגעלערנט און אלעס איז געווען מיט העיט כ'וויל וויסן דאס איז נישט געווען קיין העיט? אז שניצלער זאל גיסן בליטש אויף מיר דאס איז נישט געווען קיין העיט, האט מען עהם נישט געשיקט, ער האט עס נישט געטוהן אליינס, עס איז אלעס געווען העיט קריימס אלל די טיים, אז מען האט מיך געשאסן איז נישט געווען קיין העיט, סאו וואס זעמער אונז ברוגז די אראבער זענען פול מיט העיט העיט העיט, זיי זענען די זעלבע דרעקעס ווי אונז, דעטס אלל. ס'איז דא נעבעך איינער וואס ס'גייט ארום אין אלע תלמוד תורה'ס און רעדן וועגן בין אדם לחבירו וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן מיט חברים, וואו הערט מען היינט די שפראך אפילו? מענטשן זאגן איך זאל עפענען. א האטליין כ'זאל פארלערנען דעם מוסר ספר יענעם זאג איך פאר יעדן גארנישט קיין מוסר ספרים די אלע מוסר ספרים וואס מען דארף היינט לערנען איז בין אדם לחבירו איז מוז מען צוריק בויען דעם העיט וואס מען האט אריין געברענגט איינער אינעם צווייטן ס'האט מיר דערציילט א איד ער איז געפארן מיט די באן פון קראלע איז ער געפארן צו די אויוונס נעבעך זאגט ער אין די באן איז נאך געווען יונגלעך וואס מען האט זיי אנגערייצט זעסט דאס איז ר' באביש'ל דאס איז באביש'ל גייטס טשעפעטס אים דו פערד אין. פֿופֿצן מינוט פֿון יעצט גייסטו ליגן אין א קאלעך אויוון און דו גייסט ווערן פארברענט מיט אריינלאזן געז, וועסט נאך שטארבן פאר מען פארברענט דיך. יעצט דארף מען גיין באבישלען? דאס איז דיין פראבלעם? באבישל? מען האט אונז געלערנט אלע יארן העיט. נאר וואס? געלערנט האט מען ווייל מען האט נישט געוואלט מען זאל פארכאפט ווערן אין די נעאלאגן אין די רעפארם, אבער מען האט נישט געוואוסט קיין גבול, און עס איז געקומען גרויסע רעבעס האט מען אנגעהויבן צו שיסן און שניידן איינער דעם צווייטן. מען דערציילט אז דער בעל דבר האט געהערט ס'קומט אראפ א דרך הבעל שם א נייער אור, האט ער רעזיגנירט, ער האט געזאגט רבונו של עולם איך האב שוין נישט וואס צו טון, האט אים דער אייבערשטער געזאגט זארג דיך נישט, עס וועט זיין אזויפיל מחלוקת איינער מיטן צווייטן אז עס וועט עניוועי גארנישט אויפטון, עס וועט נישט אויפטון די עיקר וואס עס דארף אויפצוטון. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך, די גאנצע אידישקייט און דאס גאנצע הנהגה פון כלל ישראל איז ניסים נגלים יעדע מינוט, שטעל דיר פאר, כ'פאר אויף ארץ ישראל, כ'הייב אן צו טון אין מקוואות, אין די ערשטע מקווה האב איך געמוזט צוזאגן זיבעצן טויזנט שקל, כ'האב אנגעהויבן צוצוזאגן איבעראל געלט מען זאל אנהייבן צו מאכן, למעשה אזוי ווי דא אין אמעריקע, עז סון עז יו וואק עוועי איט טוט זיך גארנישט, און ס'איז דא נאך א זאך, אז טאמער וואק איך אוועק און איך גיי נאך געלט טוט מען דארט גארנישט, סאו וואטס ריעלי טו דו, גיי נאך געלט צו, יו נאו, יו העוו טו נאו וואט ווען ענד ווער, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל. איז למעשה א איד דארף אבער טוהן, פארוואס? ווייל גאנץ כלל ישראל ווערט געפירט דורך הויעכע געוואלדיגע כוחות עליונים וואס דער אייבישטער קוקט אויף אונז מיט השגחה, בפרט נאך ווען ס'קומט צו א מקווה, דאס איז דאך די ערשטע זאך אין אידישקייט, אן א מקווה נישט דא קיין קינדער, אן א מקווה נישט דא קיין כלל ישראל. עניוועי, איז איך בין אוועק געפארן, איך בין געווען אין ארץ ישראל, אין דארטן זעקס זיבן וואכן, מען האט ארויסגעשטעלט אזא ראבא-קאל פאר אלע באלאניטס, זיי זאלן וויסן מענטשן פארלאזן זיך אויף ענק, די רבנים קומען קיינמאל נישט קוקן, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און מען דארף זען אז די באלאניט זאל אריינלאזן מענטשן, רבנים. און איך קען דיר זאגן, כ'האב שוין געזאגט אין איינע פון די שיעורים, אז משיח. גייט זיין א ספרדי? סמוז אזוי זיין, קען נישט זיין קיין אשכנז, די אשכנזים זענען זיך אז סאיז אלעכ רשעים, כ'האב געבעטן אמאל דעם דיין איך וויל באקוקן די סאטמארע מקווה, זאגט ער ניין, וועם דו האסט געבעטן? זאגט ער ניין, כ'האב געבעטן פליישמאן איך וויל באקוקן די גרעסטע פרויען מקווה פון בארא פארק, זאגט ער ניין, די באלאניצע האבן גראדע געזאגט יא קענסט קומען קום, זאג איך אבער איין מינוט איך וויל נישט האבן צוטון מיט דיין רב, דו מוזט בעטן דעם רב רשות. זיי געגאנגען בעטן די רבנים רשות אלע זאגן יא, כהאב איבערגעלאזט יעצט ארץ ישראל מיט א ליסטע פון נאך צען מקוואות וואס מגייט יעצט אן מיר, כהאב געזאגט א שיעור פאר א יאר דארט אין א כולל, קלויזענבורגער כולל איז עס, ר' חיים האלבערשטאם איז דארטן דער ראש הכולל, זיין טאטע האט אין שיכון ה' א בית מדרש, און דריי אדער פיר האבן תופס געווען די זאך און זיי גייען ארום, און זיי האבן געטראפן א מקווה אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן יעצט דעם נאמען, און ס'איז געווען פסול, און זיי זענען דאך נאך אין די לערנינג, אין די טרעינינג. זענען זיי געגאן האבן זיי אנגערופען רב לאנדא זאל אראפקומען זאגט ער די מקווה איז פסול מען האט עס שוין צוגעמאכט און פאראכטן סאיז אנבעליוועבל עס איז נאך געווען פאר א יאר און משך'ן יאר גייען זיי ארום על כל פנים מען האט מיר געגעבן אסאך מקווה'ס צו באקוקן וויפיל איך בין אנגעקומען בין איך אנגעקומען און וויפיל נישט האב איך דאך כ'האב דאך צוגעזאגט דא זיבעצן טויזענט שקל דא דא זיבעצן טויזענט שקל איז פיר אהאלב טויזענט דאלער און ס'האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט ס'איז אנבעליוועבל איי וואס זאל איך טון זאל איך גיין נאך געלט צו זאל איך דארטן וואטשען וויאזוי מען פארעכט די מקווה. מקוואות. תירוץ איז טוה ביידע, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן גענוג כח צו טוהן ביידע. עניוועי וואס איז געשעהן איז, ס'איז דא איינער וואס ער איז א חברותא מיט רב שטיינעמאן, און ער האט זייער א גרויסע ווארט אויף די מועצת התורה, ער האט א גרויסע ווארט איבעראל, און ער האט געהערט פון מיר, ער האט באקומען אלץ מיינע בריוון, די בריוון וואס כ'האב געשריבן קעגן ביק, און אנדערע בריוון, אז ס'מוז זיין קבוע בקרקע עולם, און זיי האלטן אלע אז איך בין גערעכט, אין פרינציפעל איז נישט דא קיינער וואס האלט איך בין נישט גערעכט, קען זיין מיין רוסישע קוטשמע געפעלט זיי נישט, אבער אין. אופן עקרוני ווען דו קומסט צו הלכה זאגן זיי אלע דו ביסט גערעכט. קיצער כ'האב אנגעהויבן צו טוהן דארטן און צו מאכן און צו דרייען א שטאט. איין מקווה האב איך געטראפן איז געווען פסול דאורייתא, א צווייטע מקווה האב איך געטראפן וואס איז געווען באגס און כ'האב געפרעגט דעם רב צו ס'דא הפלות דאס מיינט פרויען וואס זענען מפיל זאגט ער יא אויפן עוורידזש איז דא פיר פינעף הפלות א חודש זאג איך אים נעם דעם וואסער גיי טראג עס אין א לעבערטארי און פרעג דעם דאקטער ס'איז נישט די זעלבע באג און צוריקגעקומען א יא, בין איך געגאנגען כ'האב אויסגעשווענקט די וואסער, ס'איז נישט געווען ס'האט נאכנישט גערעגנט דעמאלטס, כ'האב אויסגעשווענקט די וואסער פונעם בור פון השקה, ס'האט א זריעה, כ'האב דורכן זריעה אנגעפילט די השקה, די רב האט געזאגט ניין איך זאל נישט אנפילן איך זאל עס לאזן אזוי איך זאל פארשטאפן דעם בור השקה, זאג איך אים קיינמאל אין לעבן נישט ווייל דו קענסט עס נישט אויסטריקענען, ס'איז געווען א גאנצע נושא ונושא, די רב האט אלעס נאכגעגעבן, כ'בין געווען יעצט ביי א צווייטע מקווה. פרעג איך דעם רב ווען ביסטו בודק זחילה? זאגט ער מה זה זחילה? ער ווייסט אפילו נישט וואס דאס איז זחילה. כ'בין ארויף אויף זיין דאך ס'איז געווען אלע דוד שמש מיט אלע מזגנים די עירקאנדישאנערס אלעס איז געווען אויף די שורה ווי ס'רינט אריין די מי גשמים. איך האב שטארק מוסר געזאגט פארן רב זאגט ער הער מיך אויס איך פארשטיי נישט דערצו פארעכט און אזוי בין איך געגאנגען פון מקווה צו מקווה למעשה איז דער אייבערשטער האט מיר צוגעגעבן דעם מענטש כ'ווייס נישט צו כ'זאל זאגן זיין נאמען אויף די עיר צו נישט. ער איז א חברותא מיט רב שטיינעמאן, זאגט ער מיר איך האב א גרויסע פאוער ביי אלע אידישע ארגענעזעישאנס און ס'איז אויך דא ביי אונז אין ארץ ישראל א ועד וואס זיי געבן געלט פאר מקווה'ס אויף צו פארעכטן, זאג איך אים נו אדרבה איך גיב דיר א ליסטע וואס איך האב שוין געזעהן און וויפיל ס'פעלט אויס ווייל איך קען היינט האלטן ביי פופציג טויזענט שקל היינט, כ'בין געווען ביי א רב איך ווייז אים ווי ער האט עירקאנדישאנערס דאס מיט יענץ אלעס אויפן דאך, זאג איך מ'קען דאך עס לייגן דערלעבן ס'איז דא צוויי דעכער. זאגט ער, אינטרעסאנט ווי צוויי וואכן צוריק איז דא געווען ועד הארצי, זיי האבן מיר געזאגט אז אייער מקווה איז פסול און איך בעט אייך פאררעכטס עס יעצט ביי די נייע מי גשמים. אבער דארט האב איך נישט קיין פראבלעם, ווייל אויב ועד הארצי האט אויך געטראפן דעם פראבלעם, האב איך נישט קיין פראבלעם, ועד הארצי באצאלט פאר דעם. ס'איז דא פלעצער ווי מען קען באצאלן, ס'איז דא פלעצער ווי איך דארף אליין באצאלן, און באמת ווען איך זאל האבן א פאנד פון א מיליאן דאלער קען איך עס אויסגעבן דאס יאר אליינס, איך זעה דאך וואס דארט גייט פאר, ס'איז ממש א שרעק, און לאידך גיסא, האט מען מיך געבעטן איך זאל העלפן פאר א מקווה און איך העלף צו, שטעל דיר פאר זיי האבן געמאכט אלעס ס'זאל זיין א גישה פאר נכים, פאר קריפלס, ווייל היינט ס'איז דא אזא געזעץ. טא צען יאר צוריק ווען כ'האב גע'דרש'נט אין כנסת, נאכדעם האבן די רבנות געפרעגט וואס איך פארקויף, איך האב זיי געזאגט אז כ'האב זיי געבעטן זאלן עס מאכן א געזעץ אז ס'מוז זיין יעדע מקווה מוז זיין פאר נכים, און שטעל דיר פאר ס'קאסט זיי פופ. ציג טויזענט דאלער מער. נישט נאר די ציודים, נישט נאר די קלאפער געצייג, נאר אויך זיי האבן געמוזט מאכן א ספעשל וועג אז מ'זאל קענען צוקומען מיט א וויל טשעיר, און דארט קומט מען צו אום שבת אויך. און ס'איז נאך מער די טירן וואס איך האב געמאכט צען יאר פופצן יאר צוריק, אלעס ארבעט אויף עיר פרעשור, אזוי אז דו דארפסט גארנישט דיך זארגן פון לעקטער, דאס הייסט מ'קען אריינשטופן די פרוי און ס'עפנט זיך די טיר מיט עיר פרעשור, אזוי ווי דער וואס האט געמאכט די שלאקס וואס ס'עפנט. זיך אליינס, עס מאכט זיך צו מיט די עיר פרעשור, עניוועי, סאיז נישט יעצט אויף אריינצוגיין אין די אלע דיטעילס, אבער למעשה די באדעם ליין איז אז כהאב געמאכט יעצט א צוות א קרו און זיי גייען ארום זיי האלטן מיך אין איין קאלן און זיי בעטן אז זיי קענען דארטן ערלעדיגן געלטער פאר די מקווה'ס און זיי ווילן איך זאל דארט שטיין ווייל נישט יעדער כאפט נאך וואס איך וויל איז אנדערש כאפן וואס רבי עקיבא אייגער וויל די דריי שאלות דעס דעס כאפן זיי שוין אבער כאפן נאך נישט אלעס, איך מוז יעדע זאך מסביר זיין. איך האב געטראפן למשל איינער האט א שיינע המשכה א מחיה מיט א בויג ס'זאל נישט שפריצן אין די לופט נאר די אייזערנע פייפ גייט אריין אונטן נישט פון אויבן האב איך זיי געזאגט דער חתם סופר די לבושי מרדכי זאגט אז טאמער די מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה איז דארטן אינמיטן די המשכה העלפט נישט די המשכה די זעלבע האב איך געהאט אמאל אין סאטמאר אין מקווה דא אין כולל ביי די יונגעלייט איך האב גערופן דעם דיין כ'האב אים געזאגט כ'האב א גרויסע שווערע שאלה אין מקווה

אה יא דעמאלטס האב איך ערשט געזען וואסערע א גרויסע תלמיד חכם ער איז אין מקוואות, חוץ פון דעם וואס ער איז היינט אויסגעוועפט און מסתם אייביג געווען, עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די פרשה אויך נישט, נאר ברוך השם ס'רוקט זיך זייער שיין, ס'רוקט זיך פאראויס ברוך השם ברוך השם, און כ'ווייס נישט איך בין געווען יעצט נאך געלט. און יעצט נאך געלט, כ'האב ברוך השם מצליח געווען פאר דאס וואס כ'האב צוגעזאגט, האב איך העלפט דערפון האב איך ברוך השם, אנדערע העלפט קען איך ווארטן נאך אפאר חדשים, אבער כ'דארף מסתם צוריק פארן אויף ארץ ישראל ענדיגן די מקווה, ס'האלט אבער נישט יעצט, ס'וועט זיין אויס עונת הגשמים, וועט זיין א פראבלעם. ס'געווען אמאל א בעל תפילה וואס די נודע ביהודה האט אים נישט ליב געהאט, איז נישט געווען קיין ערליכער. איז אויף איינמאל האט ער געבענטשט גשם און האט אנגעהויבן צו רעגענען, זאגט ער פארן נודע ביהודה, דו זעסט דו האסט מיך נישט ליב אבער דער אייבערשטער הערט מיך אויס, אבער כ'האב געבענטשט גשם האט אנגעהויבן צו רעגענען. זאגט אים דער נודע ביהודה, דו חכם, אזאלכע מענטשן ווי דו האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט, נישט נאר א רעגן. סאו ברוך השם איך בין געקומען אויף ארץ ישראל, כ'האב געמאכט א מקווה וואס כ'האב עס אנגעפילט דורכן בור זריעה, קיינער האט נישט געוואוסט. איך בין נאכנישט אוועקגעפארן פון ארץ ישראל און ס'האט שוין אנגעפילט דעם בור. שטעל דיר פאר, צוויי טעג פאר איך בין אוועקגעפארן האט ווילד גערעגנט, און ווען איך בין אוועקגעפארן האט אויך ווילד גערעגנט, אבער ס'איז שוין געווען אנגעפילט מער ווי א שיעור מקווה, במילא האב איך שוין נישט געזארגט. סאו, ברוך השם פאר דעם. א מענטש דארף טון די הנהגה פונעם אייבערשטן, אפילו פאר א פריוואטן מענטש קען מען עס נישט אויסרעכענען. כל שכן אויב ס'איז פאר כלל ישראל, און כל שכן אויב ס'איז א מקווה, אין עפעס א מקווה וועט משיח אויך געבוירן ווערן, ווייל די רמב"ם זאגט ער וועט זיין א יליד אישה, סאו סאם האו וועט זיין מאמע מוזן טרעפן עפעס א מקווה, קען זיין זי'ט טרעפן א ים, קען זיין זי'ט טרעפן א קוואל, ווער ווייסט. עניוועי, איך דערצייל עס מיט גרויס התפעלות און מיט גרויס התרגשות אז איך בין געווען אין צפת דאווענען היי יאר, פאריאר אויכעט, פאריאר האט זיך געמאכט איך האב געזאגט שיעורים אין מקוואות, און היי יאר איז עס ארויס געגאנגען מכח אל הפועל ברוך השם, כשר, יעצט דאס מיינט נישט אז די רשעים וואס האבן מיך ארויס געווארפן פון בית מדרש אז זיי האבן א זכות אין דעם, חס ושלום, ס'איז פונקט ווי צו זאגן אז היטלער האט א זכות אז אידן זענען געהארגעט געווארן אויף קידוש השם און זיי האבן מקיים געווען א מצוה פון ונקדשתי בתוך בני ישראל, אדער צו מען זאל זאגן אז פרעה האט א מצוה ווייל ער האט געשלאגן די אידן, אלע ספרים פרעגן שוין זיי זאגן ער האט עס געשלאגן ווייל ער האט געוואלט, נישט ווייל ער האט געטון דעם רצון השם, דאס זעלבע אויך מיט די אלע שקצים, גאנגען נעמען א מענטש, ווארפט אים ארויס, פארוואס, פארווען, ווייל איך האלט נישט מיט מיט ענקערע שטותים? ווען עטס ווארפטס מיך ארויס, איך האלט נישט מיט מיטן הייליגן רעבינס שיטה, אלרייט, קען מען שוין דן זיין צו דאס איז דער וועג, צו דאס איז נישט דער וועג, פארוואס האסטו מיך ארויסגעווארפן? ווייל דו האסט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען אז חזקל טייטלבוים זיצט אויבן אן, ער איז יוצא סאטמאר מיט אלע תקיעות און מיט אלע מצוות, און ער איז א נואף? ער האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין? ער האט איר בועל געווען? זי האט געוואינט ביים בעזעם? צו זי איז מותר לבעלה צו נישט? ס'איז אויך איינע פון די שוואכקייטן פון די רבנים. וויאזוי איז זי אנגעקומען דארט צו אים אין שטוב פונקט ווען זיין ווייב איז נישט דארט געווען? זאלסט זאגן אז דאס איז געווען אן אונס? עס איז געווען א מפתה. ווען איך בין ווען דארטן ביי די דיינים, וואלט איך עס נישט צוגעלאזט. זי איז אסור לבעלה זאל זיך זוכן א צווייטן. נאר דאס איז אונזער שוואכקייט שוין. אבער אויף דעם זענען זיי דאך רבנים, אויף דעם קען איך דאך גארנישט זאגן. כ'האב געוואלט וויסן צו ווען ער כאפט זיין שוועגערין די כץ וואס זי איז א כהן, צו דארטן וואלטן זיי אויך געטראפן עפעס א היתר. ס'איז אנבעליוועבל וואס א רבנים ס'איז דא. און דאס האבן זיי נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען. ווייל זיי האבן געוואוסט די אלע זאכן. איך האב נאר נישט געוואוסט. איך בין געווען נאאיוו און סטופיד. איך האב נישט געוואוסט אין וואסערא ענווייראמענט איך לעב. זיי האבן געוואוסט אז זישע כץ בועלט דארטן אלע קינדער. און אין די קעמפ. כ'האב געוואלט זאגן דעם יאקאבאוויטש ווילסט טון א מצוה? ווארף ארויס די אלע חזירים אויכעט, איך וועל דיר געבן די ליסטע, די אלע חזירים, דוד'ס גאנצע משפחה מוז פליען, וואלנער האט הונדערטער קינדער נעבעך אומגליקליך געמאכט, און ער האט נישט קיין קינדער, ווייסט פארוואס? ווייל קיינער האט אים נישט אויסגעלערנט אז מען דארף וואוינען מיט א ווייב אויף צו מאכן א קינד, און ער וואוינט מיט יונגלעך און מיט בחורים אויף צו מאכן א קינד. עיבי בעיבי חוה שטיין איז געווארן א מיידל, אבער זי וועט נישט קענען געבן קיין בירט. סאו מען קען נישט וואוינען נאר מיט א פרוי זי זאל געבן קינדער, א זכר עט ער נישט געבן קיין קינדער אפילו ווען ער מאכט זיך א לאך און ער שניידט זיך אפ די מעשה און ער וואקסט זיך בריסטן וועט גארנישט העלפן, די בארד איז אים ארויסגעפאלן ער זעט אויס ווי א מיידל ער האט גענומען הארמאונס באט דעט דאזענט מין עניטינג. וועגן דעם א מענטש דארף אייביג וויסן דער אייבערשטער פירט די וועלט, מהשם. מצעדי גבר כוננו, יעדן טריט פון א מענטש איז אויסגערעכנט פארוואס פארווען, אז ס'דארף זיין א גרויסע זאך ארויסקומען, עסטו כאפן אזאלעכע מכות, פארוואס? ווייל דער סמך מם לאזט עס נישט צו, שטעל דיר פאר, איינער האט געזאגט פאר די רבנים וואס זענען מיטגעקומען, אפשר זאל איך פארן אויף ירושלים נוצן די מקוואות, אין די גרויסע שטעט איז עס בעסער. זאגט אים יענער ניין ניין ניין ניץ דעם מקווה ווי דו ניצט ווייל אין די גרויסע שטעט לאט מען אונז נאך נישט אריין און אז יא לאזן זיי נישט פארעכטן. כ'האב אמאהל געזאגט פאר ר' מאיר בראנדסדארפער איך וועל אים שיקן געלט פאר אן אוצר, אן אוצר ווייל ער זאגט אז ער לייגט אריין כ"א סאה, ס'איז דא פלעצער ווי מ'לייגט מ' סאה, ווייל די כ"א סאה איז א שוואכער היתר אז מ'פילט אן קודם כ"א סאה, ווייל טאמער ס'גייט איבער די מ' סאה איז דא א שיטת הראבד אז. ס'העלפט נישט די כ"א ס'מוז זיין ממש מ' סאה. זאג איך אים איך וועל אייך שיקן דאס געלט פאר אן אוצר. אינמיטן איז ער נעבעך קראנק געווארן, און זיינע קינדער האבן נישט געוואוסט וואס ער האט געוואלט איך האב זיי אנגעהויבן מסביר צו זיין, זיי האבן שוין נישט געהאט דעם פול וואס ער אז מען זאל איבערמאכן, ווייל ס'איז נישט די געלט, ס'אמאל מען וויל נישט איבערמאכן ווייל ס'וועט הייסן שלא יאמרו די אלע פריעריגע זענען געווען נידות. שטותים! אלע פריעריגע האבן נישט געהאט דעם חומרא. און וואס איז אין אמעריקע וואס מען נוצט בכלל נישט די כ"א סאה? אונז פילן מיר אן געהעריג מיט המשכה אן כ"א סאה. און אוודאי נישט מ' סאה. נאר דאס דאס איז די אלטע אזיאטישע מארמאראשע חברה וואס דער בעל דבר לייגט זיך אריין אין זיי. באט עניוועי. איז דער זון האט מיר דעמאלטס געזאגט הער אויס איך האב נישט די כוחות איך קען מיך נישט שלאגן בין איך געגאנגען כ'האב צוריק געגעבן די געלט פאר דעם וואס האט עס מיר געגעבן און כ'האב אים געזאגט טאמער דו וועסט אמאל וועלן צו זיי וועלן אמאל וועלן דא האט עטס די קאנעקשאנס. יעצט הער איך אז זיי ווילן שוין מאכן מ' סאה, ווייל ס'איז דא עפעס אין אן אנדערע מקווה, כ'דענק נישט אין וועלעכע, כ'מיין אז דאס איז די מקווה אין רמות בית ביי יוזשעף דארט ווי איך האב עס געמאכט אין קרית רמ"א, דארט נוצט מען מ' סאה, און דער עולם הייבט אן צו פרעגן אין ירושלים פארוואס דארט נוצט מען מ' סאה, איז די תירוץ איז ווייל דא האבן מיר נישט גענוג קיין וואסער, מ'דארף האבן נאך אן אוצר. סא, לאמיר האפן ס'וועט זיך עפעס אויסארבעטן. וויאזוי האט רבי יוסף יצחק געזאגט? אונז האמער א קבלה אז א תעמולה איז נישט חוזר ריקם. א זאך וואס דו האסט אמאל געוואלט טוהן, עט נישט צוריק גיין. נאר נישט אייביג ביסטו די לאקי וואן. דוד המלך האט געוואלט בויען דעם בית המקדש, האט אים דער אייבערשטער געזאגט אנטשולדיגט דו קענסט נישט, דיין הענט האט מער בלוט וויפיל איך וויל. הגם ער האט געהארגעט די שבעה אומות וואס דאס איז געווען א מצוה פון לא תחיה כל נשמה. נאר ס'איז דא א חינוך, דער חינוך זאגט אז וועגן דעם האבן די לווים נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל. ווייל ארץ ישראל איז געקומען דורך א מלחמה און דאס איז רציחה, איז אפילו עס איז געווען מותר, נאר ס'פאסט נישט אז משרתי הקל זאלן האבן אזא מין לאנד, און אים האט מען זיי נישט געגעבן. קוקטס נאך אין חינוך, ס'איז א מורא'דיגער חינוך, ולא יהיה ללוי נחלה. האט דער אייבערשטער געזאגט דוד המלך און דיר נישט, דיין זון שלמה, ער וועט עס פאר מיר טון. שוין. איז ווער ס'איז דער לאקי וואן איז נישט וויכטיג, אבער ווער האט געקויפט דעם לאנד פון ארונה היבוסי? דוד המלך. פאר וועם האט דער אייבערשטער געזאגט. פונקטליך וויאזוי דער בית המקדש זאל אויסזען פאר דוד המלך. שלמה המלך זאגט, אלעס איז געקומען בכתב אזוי ווי מען האט מיר איבערגעגעבן. סאו, ווער איז די לאקי וואן? אבוויעסלי דוד המלך. מיט וועם האט עס דוד המלך דורכגעשמועסט? מיט צוויי נביאים, שמואל הנביא און גד החוזה. סאו איך זאג אייביג, אבי מקוואות ווערן פארראכטן, ס'איז א חילוק צו איך מאך עס, צו אן אנדערער מאכט עס, צו א דריטער מאכט עס, ס'ווערט פארראכטן. דעטס אלל דעט קאונטס. ס'געווען מורא'דיג נעגלעקט. עקטעד. כ'בין יעצט אויכעט אוט אוו טאון, דעס קומט אריין פון אוט אוו טאון, אויכעט א מקווה. די לאזן קלייניקייטן, קיין ערנסטע זאכן נישט דא, ס'נאר דא אז ווען איך גיי אוועק פון א מקווה זאג איך איך וויל איבערמאכן די מי גשמים, אויכעט ווייס איך כ'האב אנגעהויבן מיט א כשר'ע מקווה, ווייל וועלכע רב ס'האט עס געמאכט ווייס איך נישט וויפיל ער האט געקענט און וויפיל נישט. און ברוך השם זאל לאזן, נאר דער אייבערשטער וועט העלפן כ'וועל עס קענען אנפילן, וועל איך מיר אנטון דעם זאק אויף די פלייצעס און מ'עט אנהייבן צו גיין וואנדערן צוריק אויף ארץ ישראל און זען וואס מען קען דארט אויפטון מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אונז האמער אזאלעכע ספעציעלע זכותים, אונז ווייס, כ'זאג אייביג, ווען א מענטש זאל זיך באמת אראפזעצן און מאכן א חשבון וויפיל ער פארדינט א יאר, ער זאל מאכן א חשבון וויפיל ער האט פארדינט אין צוואנציג יאר און ער זאל מאכן א חשבון וויפיל קינדער ער האט חתונה געמאכט, פון ווי איז געקומען דאס געלט, אלץ איז געווען ערגעץ, דער אייבערשטער האט אים אריינגעשיקט ערגעץ אזא. קווייעט באנדל, ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי דער אייבערשטער פירט, מען קען נישט אויסרעכענען קיין שום חשבונות, נאך מער, די גמרא זאגט ווען איינער גייט אפ צו קוקן וויפיל ס'איז אים געוואקסן מוז ער זאגן א ספעציעלע תפילה, פארוואס? ווייל אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, דעטס איט, פארוואס? ווייל ווען ס'איז סמוי מן העין איז עס נישט קיין נס נגלה, און ממילא טוט דער אייבערשטער די ניסים, ווייל צו א נס נגלה דארף מען זיין ווערד, צו א נס נסתר דאס פארט שוין, דאס גייט שוין אלאנג ווי מען זאגט, שוין. יעצט סאו מיר גייען ווייטער. ס'איז דא אן ארטיקל אין צייטונג, א מורא'דיגע ארטיקל, ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט טאד קאלעפער, ער האט געמאכט זייער אסאך געלט אין ריעל עסטעיט, ער פלעגט וואטשן פארנאגרעפי ווידיאוס אינמיטן די ארבעט, און ער איז געווען א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, יעצט וואס ער האט געטון איז אז ער האט געהארגעט זיבן מענטשן אין דרייצן יאר, דאס מיינט. ער האט געהארגעט יעדע צוויי יאר א מענטש. און מ'האט אים יעצט געכאפט, מ'האט אים אינדייטעט און אלעם. דער קיצור, אונז האמער צוויי ברידער, זיי הייסן די ברוקלין סלאמלארדס, לענדלארד סלאמלארדס, איינער הייסט יואל, דער אנדערער הייסט אהרן, ביידע הייסן איזריעל. ס'שטייט צו צו זיצן זייער אסאך יארן. ווייל זיי פלעגן ארויסצווינגען מענטשן וואס האבן געהאט די ביליגע דירות, זיי פלעגן זיי צוברעכן, און זיי דרייען יעצט א דיעל מיטן די עי עי, א דיעל איז אייביג די בעסטע זאך, אנשטאט צו זיצן צוואַנציק יאר זאגט מען, א דיעל איז אלוועיס די בעסט, סאו ביי אונז ביי די אידן האבן מיר אויך די זעלבע סלאמלארדס, לענדלארדס, אזוי ווי יענער, און מ'פירט זיך אויף אזוי ווי די חיות פון וואלד. און נאכדעם אז מ'הארגעט א איד ווערט יעדער אויפגערעגט וואס הייסט האסט געהארגעט א איד? שטעל דיר פאר די פאמיליע פון דעם מענטשן וואס מ'האט ארויסגעווארפן, מ'האט דאך נישט נאר איינעם ארויסגעווארפן, מ'האט דאך אסאך ארויסגעווארפן, סאו רבותי לאמיר שוין אנהייבן צו לעבן ווי נארמאלע מענטשן. אינטערעסאנט, כ'בין געגאנגען אין די גאס אין ווילימסבורג, שטעלן מיך אפ צוויי חברה זיי זאגן אונז זעמיר שותפים מיט זיי, עטס זען ס'איז נאר א בילבול, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, דאס איז דזשאוק נאמבער וואן, און סאו פאר האלטן אונז שוין ביי איבער צוויי טויזנט דזשאוקס. דעיס איז דזשאוק נאמבער וואן, ס'איז נאר א בילבול, א בילבול המוחין, וואס? עניוועי, דער חודש הייסט בול, חודש בול, ס'איז א בילבול. זאגן זיי זיי האבן אינוועסטעט ביי די חברה די צוויי ברידער אסאך געלט און ס'איז א בילבול זיי ווייסן, זאג איך אים וואס האט ער געגעסן היינט פאר סאפער? זאגט ער ער ווייסט נישט, זאג איך אים וויאזוי ווייסטו אז דאס איז א בילבול? ער'ט דיר גיין דערציילן ווען דו ביסט אן אינוועסטער ביי אים? בקיצור ער בעט איך זאל אים אראפנעמען פונעם האטליין, זאג איך אים ס'איז דא א כלל כיון שעלה שוב אינו יורד. סאו רבותי רבותי פירטס ענק אויף ווי די חיות ביז מ'עט אונז ארויסטראגן אזוי ווי ביי היטלערן מ'עט אונז פארברענען און צונעמען אונזער געלט. ס'געווען א גרויסע ערדציטערניש אין ארגענטינע, דו ווייסט ארגענטינע לעבן תל אביב, זיי זענען שולדיג פאר די אלע וואס די אראבער אטאקירן די ציונים, אזוי האט געזאגט מאיר לייב פיליפ די אנגעריסענע בהמה, עניוועי ס'דא שמועות אז מ'האט געלאזט היטלערן זאל אנטלויפן אויף ארגענטינע אויכעט, יעצט האבן זיי געטראפן. פארשטאפן. די ארקעאלעדזשיסט זאגן ביי די גרעניץ צווישן פערעגוויי און ארגענטינע איז דארטן דא גאנצעטע וועלדער וואס די נאציס פלעגן זיך דארט באהאלטן, זיי פלעגן אנטלויפן און זיי פלעגן זיך באהאלטן, סאו מ'הייבט שוין אן צו געפינען אז דאס וואס מ'האט געזאגט וועגן היטלער'ן ס'איז נישט אזא נארישקייט ווי מ'האט געמיינט. יעצט דארפן די קלינטאנס צוריקגעבן די מיליאנען וואס זיי האבן צוזאמגענומען ביי די וועלט און זייערע אינוועסטערס וואס האבן אריינגעלייגט געלט אז זי זאל קענען לויפן, זי איז אויף גרויסע צרות. רודאלף דזשוליאני איז געווען אמאל דער מעיאר פון ניו יארק, איז געווען אמאל א פראסעקיוטער, ס'איז דא אן אינטערוויו וואס מ'פרעגט אים צי דער פרעזידענט קען פארדענען, די אלע עבירות וואס מיסיס קלינטאן האט געטוהן, אז זי שרייט דאך אז זי וואלט ווען געווינען ווען נישט דאס וואס די עף בי איי האט געזאגט זיי גייען יעצט נאכאמאל עפענען איר קעיס נאכדעם האבן זיי געזאגט זיי גייען נישט, דאס איז א טריק, די טריקס ארבעטן אזוי, די טריקס ארבעטן, איך וועל עפענען איך וועל צומאכן, מ'איז מביא שרייעך, וועגן דעם האט דער אייבערשטער אזוי גע'אסר'ט לשון הרע, ס'איז א מורא'דיגע זאך, עניוועי, איז דאך דא אסאך זאכן, זי וועט מוזן אנטלויפן פון אמעריקע, ווייל מ'עט זי אינדייטן אויף צענליגע זאכן, נאר וואס? די fbi האט געהאט צייט. מנשה, וועט זי נישט ווערן פרעזידענט איז זיכער גוט. טאמער וועט זי ווערן פרעזידענט איז נאך בעסער. אינדייטעד דער פרעזידענט. אזוי ווי מיסטער קלינטאן איר מאן. עניוועי. למעשה האט זי גרויסע פראבלעמען אבער רודאלף דזשוליאני האט געזאגט אויף אן אינטערוויו אז ער קען זי אויך פארדענען אויף אלע חטאים וואס זי האט געטון ביז יעצט. פארשטייסט? דאס איז אמעריקע. און דער עולם ווי ברוך מרדכי איז אינדרויסן. ארגערע פון ברוך מרדכי'ן זענען אינדרויסן. מיסיס קלינטאן גייט זיין אינדרויסן כאטשיג די בענגאזי פרשה מיט זי האט אימעילס גענוצט אייגענעם סערווער, זי האט געטון די גרעסטע פארברעכן, זי האט אויספארקויפט סודות פון אמעריקע פאר אלע שווארצע לענדער און פאר אלע אונזערע שונאים, שוין דאס איז עס, היינט קענסטו זי גארנישט טון, די גוים אין אמעריקע ווען זיי האבן געמאכט די געזעצן האבן זיי געמאכט זיכער אז די רייכע חברה און די פאוערפול פיפל זאלן קענען טון וואס זיי ווילן, זיי זענען געווען גענוג קלוג אויף דעם, מען דערציילט א איד איז געווען אמאל א יועץ פון קעניג, אין שפאניע, האט מען אים געגעבן ער געווען אן ארקיטעקט ער זאל בויען א תפיסה, א ריזיגע תפיסה, האט ער זיך דורך גערעדט מיטן אברבנאל, האט אים דער אברבנאל געזאגט זאלסט אבער מאכן איין וועג ווי מען קען אראפגיין אין א קעלער און ארויסלויפן פון דארט, פרעגט ער אים פארוואס, זאגט ער מען איז אזוי נאנט צום קעניג קענסט קיינמאל נישט וויסן וואס עס קען זיין, און אזוי טאקע געווען, מ'האט אים אריינגעשטעלט אין תפיסה, און דער סוף איז געווען אז מען האט אים נישט געטראפן ער איז אנטלאפן. ס'איז אזוי קונצליך געבויט אז קיינער זאל נישט וויסן ווי דאס איז. האט מען געמיינט דעמאלטס אז ער איז געווען עפעס א מלאך אדער וואס. א גאנצע באשרייבונג וועגן אים. איז געווען גארנישט. דער אברבנאל האט אים געזאגט, ביסט נאנט צו א קעניג, קענסט קיינמאל נישט וויסן ווי דו וועסט אנקומען. סאו יעצט דארף זי האפן אז פרעזידענט אבאמא וועט זי פארדענען און פארטיג. שוין, די נייעס איז שוין היינט אינדערפרי אריינגעקומען אז. פרעזידענט אולד מעקדאנעלד, העד ע פארם, האט געזאגט אז ער גייט נאכאמאל דורכקוקן דעם עקזעקוטיוו ארדער אז גאנץ אמעריקע זאל זיין פרא-געי און ער וועט רעגירן אויף דעם צי אמעריקע זאל אריין גיין אינעם ענין פון משכב זכר און מען זאל עס האנערן און מען זאל האנערן די געי מערידזש אדער נישט. ער גייט עס אליינס שטודירן. איר הערט וואס דא טוט זיך? כ'האב ענק געזאגט. פאר די וואלן האב איך ענק געזאגט, יעדער זאגט צי איך וועל, איך וועל, איך וועל, איך וועל. ס'איז אזוי ווי א נשמה קומט ארויף אויף די וועלט, דער אייבערשטער באשווערט עס, תהי' צדיק ואל תהי' רשע, און ער זאגט צו אלעס יא יא יא. וואס געשעהט ווען ער קומט דא אראפ אין די וועלט? ער פארגעסט אינגאנצן וואס ער האט געשוואוירן, ער ווייסט אין גארנישט וואס טוט זיך. די זעלבע אויך, זיי זאגן צו זיי וועלן, זיי וועלן, זיי וועלן, זיי וועלן, זיי מוזן דאך אבער געבן וואס דאס פאלק וויל, ווייל טאמער געבן זיי נישט וואס דאס פאלק וויל, זענען זיי אויף צרות. יעצט הערט אויס, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ער האט געזאגט, אולד מעקדאנעלד האט געזאגט. אז טאמער ער ווערט פרעזידענט ווארפט ער ארויס אלע איליגעל אימיגרענטס. פיין. למעשה איז געווען מענטשן זענען געקומען זיי האבן געוואוינט זענען שוין דא צען יאר און צוואנציג יאר און זיי האבן געארבעט געהעריג זיי האבן באצאלט טעקס זענען נאר אריין געקומען איליגעל אבער פארוואס זאל מען זיי ארויס ווארפן זיי האבן דא א פעמילי און די ווייב עט נישט וועלן גיין צוריק אויף מעקסיקא מעקסיקא עט מען צוברעכן פעמיליס מען האט גערעדט צו אים ווי א נארמאלער מענטש. כ'מיין, אריינקומען ליגעל צו נישט ליגעל, איך פארשטיי יעדע לאנד האט געזעצן, אבער דער מענטש פירט זיך אויף געהעריג. האט ער געזאגט ער וויל נישט וויסן, ער האט צוגעזאגט ווען ער וועט לויפן אז ער גייט דאס, די ערשטע זאך גייט ער נעמען קער פון דעם. עטס ווייסט וואס האט זיך אפגעטון נעכטן? יו העוו נאו איידיע די וואך וואס ס'גייט פאר, ס'איז ארויסגעקומען דער גאווערנער פון ניו יארק סטעיט, קאומאו, און ער האט געזאגט ביי מיר האט יעדער איליגעל אימיגרענט פלאץ אין ניו יארק. סטעיט, סא יעצט גייט זיך אנהייבן א מלחמה צווישן די פעדערל און די סטעיט, ס'גייט ווערן כאאס אין לאנד, איר ווייסט וואס דאס האט אויפגערעגט די גאנצע וועלט? אז איר קוקט אויף די בלאגס וועט איר זען יוראפ שוימט, די שפייעכטס קומט זיי פון מויל. אמעריקע האט געבעטן אז אזוי ווי ס'טוט זיך דארטן אין סיריע גאנצעטע זאכן, זאל מען ארייננעמען די רעפיודזשיס, איז. אונגערן האט געזאגט איך נעם נישט אריין, איך קען עס נישט קאנטראלירן. דייטשלאנד האט געזאגט איך האב נישט קיין מורא, איך קען קאנטראלירן א מיליאן מענטשן. און אזויפיל האט ער טאקע אריינגענומען. יעצט הער וואס דא גייט פאר. שרייען זיי, דו רוצח, דו אכזר, דו הייסט אונז זאל מיר ארייננעמען איליגעל אימיגרענט וואס זיי לויפן, וואס צווישן זיי איז דא מערדערס מיט רוצחים, און אונז זאל מיר נישט אויסטשעקן גארנישט. פארוואס? ווייל יענער איז אין א עת צרה. דו גייסט נעמען סטעיבל מענטשן וואס זיי זענען נארמאל, זיי פירן א ווערטשאפט און דו גייסט זיי ארויסווארפן? נאנאנאנא אז דו טוסט דעיס ביסטו אויף צרות. אזוי גייט יעצט די טים, די טעמע גייט יעצט סא דער אולד מעקדאנעלד ער גייט זיך יעצט אויסלערנען אזוי ווי איך האב געזאגט א מענטש זאגט צו אלעס ווען ס'קומט צו וואוטס זאגט ער אלעס צו נאכדעם פארגעסט ער דיך ער געדענקט נישט ווער דו ביסט ער געדענקט נישט וואס ער האט דיר צוגעזאגט און ער האט דיך אין בוד און נאכדעם קומען אריין די גרויסע מענטשן פון אמעריקע וואס זיי פירן דאס לאנד, די סטעיט דעפארטמענט מיט אנדערע, און זיי זאגן אים הער אויס, דעיס מוז זיין, און דעיס וועט זיין, און דעיס אזוי און יענץ אזוי, ענד ביפאר יו נאו איט איז ער פאוערלעס, ער איז א לעים דאק, און דעטס וואטס העפענינג אין אלע לענדער פון די גאנצע וועלט, אחוץ אין רוסלאנד ווי ער הרג'עט און רצח'נט מען טוט וואס ער וויל, אין נארט קאריע. ס'דא אפאר לענדער וואס זיי לאכן, אבער די וועלט איז היינט אין אזא מצב אז מען מוז מיטגיין מיטן שטראם פון די וועלט, מען קען נישט זיך אנווארפן מיט מענטשן, סאטמאר וואלט זיך דאס געדארפט אויסלערנען, מען קען נישט אנווארפן מיט מענטשן, עטס גייטס אונטער, עטס כאפטס נישט, עטס פארלירטס די גאנצע יוגנט וועגן דעם, קיינער איז נישט אינטערעסירט אין דיקטעידערשיפ, קיינער וויל דאס נישט, האט ער געטון א פארברעכן? עניוועי, ער איז אויך איליגעל. עניוועי, דאס מאכט נאך א זאך אויכעט אז די אלע ארץ ישראל'דיגע וואס זענען דא, למשל אזא שמשון וואלצער, ער גייט זיך אויכעט טרעפן אינדרויסן פון דא. סאו בקיצור, ער האלט שוין יעצט, די אולד מעקדאנעלד האלט שוין דארטן ווי פרעזידענט אבאמא האט געהאלטן אז מ'דארף לאזן אמעריקע זאל זיין געי, און ער טראכט שוין צו ער זאל עס מסכים זיין. דער איינציגער באמת וואס ער האט געהאלטן ווארט איז באראק אבאמא. ער האט געזאגט איך גיי נישט האבן בו פון אמעריקע, סאלדשערס זאלן גיין מלחמה האלטן איבעראל, זאלן זיי זיך אליין ברעכן קאפ. ענד יו וואנא נאו סאמטינג? נאך פאר ער האט עס געזאגט האב איך אויך דאס געזאגט, אמעריקע איז נישט די פאליסמען פון די וועלט, ס'קאסט אים נאר געלט און עה ער האט פון דעם נאר צרות איבעראל, וואט יו ניד איט פאר? די אראבער זאלן זיך אויסשעכטן צווישן זיך, וואט יו קעיר? איטס נאט יור פראבלעם. און די איינציגע וואס האט נישט געשיקט קיין בוטס, ער האט יא געשיקט עפעס זעקס הונדערט הויעכע אפישעלס פון די מיליטער זיי צו לערנען, אבער ער האט נישט געשיקט קיין סאלדזשערס. איבריג האט קיינער נישט געהאלטן ווארט, און אבאמא האט אויך נישט געהאלטן ווארט. איך זאג, די איינע זאך האט ער געטון וואס ער האט געהאלטן ווארט. יעצט הייבט זיך אן מיט אלד מעקדאנעלד, ער הייבט אן צו זען ס'איז נישט קיין קאנסטראקשען קאמפאני וואס מען צאלט גרויס געלט און מען זאגט דעם ארבייטער יו דו דיס יו דו דעט, היינט ביסטו אין פלאמבינג, מארגן ביסטו אין עלעקטריק, נא נא נא נא נא. דא איז יעדער איינער האט א מיינונג, און אז ס'דא פינף מיליאן אימיגרענטס, וואס גייסטו טון? גייסט נעמען די דייטשן זאלן מאכן אזאלעכע מאשינס און זאלן ארויסטראגן דעם עולם אויף די אנדערע זייט מעקסיקאו אזוי ווי מ'האט געטראגן די אידן נעבעך צו די קרעמעטאריומס? וואט יו גאנא דו? דו קענסט נישט פייטן פינף מיליאן מענטשן, עספעשעלי ווען די גאווערמענט איז נישט מיט דיר. די מינוט ער האט געזאגט מ'גייט זיי יעצט ארויסשיקן האט זיך אנגערופן קאומאו, די גאווערנער פון ניו יארק סטעיט, אין ניו יארק סטעיט האט יעדער פלאץ. געהערט. יעצט כ'וויל זאגן נאך א זאך. מיט א פינף יאר צוריק איז געווען א גרויסע פראבלעם, ס'איז דארט דא אין דעטרויט, ס'איז א דיזעסטער, איז געפארן אראפ, דער פארמער מעיאר פון ניו יארק סיטי, און ער איז אויכעט געווען א פראסעקיוטער, מעיאר רודאלף דזשוליאני, ער איז געווען א לעדזשענד, א. באוויסטער מענטש איז אראפגעפארן דארט און ער האט געזאגט פאר די חברה, פארן מעיאר פון דעטרויט און פארן גאווערנאר, ס'איז דא פינף מיליאן איליגעל אימיגרענטס אין אמעריקע, לאמיר זיי אלע פלאצירן דא, זיי זענען גאנץ וואוילע מענטשן, זיי ארבעטן, און דא איז זייער ביליג ריעל עסטעיט, לאמיר דא אנהייבן א נייע לעבן. און די פלאן איז אזוי גוט געווען, שטעל דיר פאר אז מענטשן האבן אנגעהויבן צו אינוועסטן דארטן, ווייל טאמער ווערט דאס א ריאליטי גייט דארטן זיין אזוי ווי ס'איז געווען ניו יארק אלע יארן, דארט וועט זיך יעדער צוזאמקומען, דארט וועט מען אנהייבן א נייע לעבן. למעשה, ס'איז געווען א גוט געדאנק, באט איט דאזענט לוק לייק איט יוטילייזד. סאו יעצט? ער, דזשוליאני, איז ארומגעפארן הונדערט און דרײַסיק שעה איז ער ארומגעפארן מיט פרעזידענט עלעקט טראמפ. ער האט געקעמפעינט פאר אים, און קען זיין ער וועט עס יעצט מאכן. וועגן דעם האלט איך, איך האב אלץ געהאלטן, איך האב אליינס אינוועסטעד דארטן געלט, איך האלט אז מענטשן דארפן אנהייבן צו קויפן דארטן ריעל עסטעיט. די ענד אוו די דעי וועט דארט נייעס ווערן, ס'איז אזוי ווי איבעראל אין די גרעסטע סלאמס, אלל אוו א סאדען איטס קווייעט קווייעט קווייעט און נאכדעם הייבט עס אן צו בליען, כ'מיין מ'האט געקענט קויפן א הויז פאר הונדערט דאלער אויך, און היינט קאסט געהעריג, איך ווייס כ'האב געטראפן דארט א סאטמאר אינגערמאן ער האט געקויפט א מענשין פון א דזשענערל מאטארס עקזעקיוטיוו, ס'האט יענעם געקאסט צו בויען צוויי מיליאן דאלער, און אזוי ווי דזשענערל מאטארס האט דאך צוגעשפארט, האט די אינגערמאן עס געקויפט פאר הונדערט און דרייסיג טויזענט דאלער. ער האט מיר געוויזן, געוויזן די דיד, האט מיר געוויזן די קאנטרעקט, האט מיר אלעס געוויזן. ס'איז דארט דא א גרויסע ישיבה אין דעטרויט, זייער א גרויסע ישיבה, דריי פיר הונדערט בחורים, ראביי באקסט, ס'איז דארט דא אידישקייט, ס'איז דא פון אלעם. איך זעה נישט פארוואס מ'מוז וואוינען אין ווילימסבורג. אלרייט, ס'איז אביסל קעלטער ווינטער, אבער לאידך גיסא האט עס א מחיה אז זומער מוזטו נישט לעבן ווי א פרוש, דו דארפסט נישט פארן אין קאנטרי ווייל זומער איז אַכציק דעגריס, ווען ביי אונז ווערט נײַנציק און פֿינף און נײַנציק. און מען מוז לעבן אין פרישות און פארן אין קאנטרי וואוינען אליינס א גאנצן זומער, דאס דארפסטו דארטן נישט טון, סאו יעדע זאך האט זיך פראוס און קאנס, באט עניוועי איז דאס איז געווען א געדאנק, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז עט די ענד אוו די דעי אולד מעקדאנעלד גייט נאך אסאך מאל זיך צו צעברעכן די ציין אויף א שטיין, ער העט אריינבייסן אין הארטע שטיין און ס'איז גוט. ס'איז אמעריקע, ס'איז א ווערי ליניענט קאנטרי, דעטס וויי איטס סאו סוקסעספול. שטעל דיר פאר א ברוך מרדכי קען זיך דרייען אין די גאס ווייל ער האט אפאר טאלער, זיין זון האט אפאר טאלער, שטעל דיר פאר וויאזוי דאס ארבעט דא. אלן דערשאוויץ איז אים געלאפן באפרייען און יעצט האט מען געכאפט אז ער וואוינט מיט מיינערס. א קאראפטעד לאנד. עניוועי, סאו יעצט האלט שוין אולד מעקדאנעלד דארטן ווי אבאמא האט געהאלטן, יעדער וועט האלטן די זעלבע, דעטס וואט אמעריקע איז אלל אבאוט. און אין יוראפ איז אויך די זעלבע, דאס ניס אין יוראפ, ס'איז ס'איז אנבעליוועבל וואס איז געווארן פון די וועלט, און איך האב דאס געטענה'ט, מען קען נישט וועלן לאזן הילערי קלינטאן טו געט עוועי וויט איט, ווייל דעם נעקסטן טאג ווען זי ווערט פרעזידענט וואלט זי אריין געשריבן אן עקזעקיוטיוו ארדער, אז קודם מען קען חתונה מיט א דאגי, און נאכדעם מען קען גיין אן א ברא, און מען קען גיין אן א הויזן, צו פאבליק פלעצער, פארוואס נישט? דעטס וואט די סטארי איז אלל אבאוט, און איך האב ענק געזאגט דעמאלטס. דערפאר זאג איך אז מען זאל וועהלן פאר אולד מעקדאנעלד ווייל ער שרייט ער וויל נישט גיין, און אין פעקט ס'איז געווען צוויי ארטיקלען אין צייטונג אז ער האט איבערגעגעבן די גאנצע זאך פאר זיין ווייס פרעזידענט און יענער האט געזאגט איך וועל נישט לאזן גיי, איך וועל נישט לאזן, איך וועל נישט לאזן, היינט א טאג שפעטער קומט ארויס אז. ער דארף עס שטודירן וואס איז אין עקזעקיוטיוו ארדער און אזוי ווייטער. און פארשטייט ער זעט ער כאפט מכות ביי די אימיגרעישאן. ווייסט ער, אמעריקע איז א ביג קאנטרי יו קענט פלעי וויט איט. יעצט איך רעד דערפון באריכות ווייל דער עולם וועט פרעגן מיר אז ער האלט שוין דא ווי אבאמא האט געהאלטן פארוואס האט מען געמעגט וועהלן פאר אים איז וויל איך ענק זאגן איך האב ענק דעמאלטס מסביר געווען ביי די וואלן איך האב ענק שוין דאס אמאל מסביר געווען ס'איז א חילוק ווען איינער קומט אן די הויזן און ער לויפט ארום און ער זאגט איך וויל זיין פרעזידענט ווייל ביי מיר העט מען קענען גיין אן די הויזן אדער די פרוי זאגט מיר קענען גיין אן א ברא, און לאידך גיסא די אנדערע זאגן אונז זעמער קעגן דעם, אזוי האט ער געזאגט לכתחילה, טראמפ, אז ער איז קעגן דעם, אבער איך האב ענק געזאגט אונז ווייס מיר ער קען נישט זיין קעגן דעם, קען נישט גיין קעגן דעם לאנד, נאר וואס ער שרייט כאטש איך בין אויך א געפאנגענער ביי די שקצים, דעטס אלל. און נישט מיט אזא פרייד מיט אזא גאווה זאגן העי אונז וויל מיר דעס. ס'דא ס'ווערט געברענגט אין די גמרא און אין מדרש. דער אייבערשטער האט אומגעברענגט די גאנצע וועלט וועגן כותבין כתובה לזכר. איז לכאורה זיי האבן דאך געטוהן די אלע מנוולות, פארוואס האט דעם אייבערשטן נישט געבאדערט ער זאל אומברענגען די וועלט נאר ווען ס'איז געווען כותבין כתובה לזכר? איז אין מדרש אליינס איז דא דער עץ יוסף, ס'דא אנדערע ספרים, דער קאשויער רב זכר צדיק לברכה האט אויך געברענגט פון פריעריגע ספרים. אז דער חטא איז געווען נישט אזוי ווייט די עבירה ווי אז דו זעצט זיך אראפ און מאכסט א כתובה. דאס איז די פשט, נישט אז דו ביסט נכשל געווארן, דו האסט זיך פארכאפט מיט א זכר, סא די פשט איז איך האלט ביים מאכן א מערידזש א זכר צו א זכר, וואס פון דעם קומט נישט ארויס גארנישט, און דער קאנטרעקט פון. כותבין כתובה לזכר, דאס האט דעם אייבערשטן זייער אויפגערעגט. יעצט קאשויער רב פלעגט עס נאכזאגן פון ספר עקידה. אמת, ס'שטייט אזוי אין ספר עקידה, ס'שטייט איבעראל. און ס'טייטש אזוי, אז איינער ווערט אמאל נכשל מיט א חטא שטילערהייט, נו שוין, דארף ער גראד תשובה טון שטילערהייט. אבער גייסט בפומבי זאגן, וואס? איך גיי מאכן א געהעריגע כתובה וואס דער אייבערשטער האט געמאכט צווישן א מאן און א פרוי, גיי איך עס מאכן צווישן א מאן און א מאן? דאס האט. געמאכט דעם גאנצן חורבן פונעם מבול. די זעלבע אויך האט יעדער פאליטישאן, דאס ווייסט מען, זענען אלע שטופי זימה, זיי מוזן דאס אלעס טון. נאר וואס? הער אויס, ער שרייט כאטש איך וויל נישט, און נאכדעם קומט ער ארויס איך האב נישט קיין ברירה, ער מוז נישט זאגן ער האט נישט קיין ברירה, ער קען זאגן איך קען נישט, איך קען נישט, איך וויל נישט מבטל זיין א פריערדיגע עקזעקיוטיוו ארדער, ס'טייטש נישט אז איך שרייב עס, איך בין נאר נישט מבטל יענעמ'ס, איז. ס'איז גענוג ביטער אבער ס'איז אנדערש ווי ווען פרעזידענט אבאמא האט אונז ארויפגעלייגט א אויף אז גאנץ אמעריקע מוז אננעמען דעם טינופות, גאנץ אמעריקע מוז אננעמען דעם טינופות אז אמעריקע איז געי. וואט ע שעים וואסערע א חזיר א לאו לייף ער איז. יעצט איז דא א זאך וואס אונז ווייס מיר אז אונז זעמער אין גלות, און אונז האמיר כללים וויאזוי אונז זעמער אין גלות, למשל יעקב אבינו זאגט פאר זיינע קינדער למה תסרו'י, פארוואס זאלט איר זיך ווייזן, ווען יעקב אבינו האט געהערט אז שמעון און לוי האבן אויסגעהרג'ט גאנץ שטאט שכם, האט ער גענומען שרייען אויף זיי, עטס האטס מיך פארשעמט דא, אונז זעמער דאך א גארנישט, וויפיל זעמער, ווען אלע פעלקער וועלן דאס הערן און זיי וועלן זיך נעמען אויף אונז קענען זיי אונז צואווישן, בקיצור שמעון ולוי. האט באמת נישט געהאט וואס צו ענטפערן פאר יעקב אבינו, באמת נישט געהאט וואס צו ענטפערן, זאגן זיי. הכזונה יעשה את אחותנו? ווייסטו וואס טאטע, איך וויל דיר עפעס זאגן, און דאס זאגט דער תרגום יונתן, אפילו ווען ס'זאלן קומען די אלע יושבי הארץ און זאלן אונז אויסהארגענען, ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון אונז, עט כאטש בלייבן אין די היסטערי בוקס. אז ס'איז געווען א פאלק וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר די קדושה פון זייערע שוועסטער און פאר קדושת ישראל, איי מ'איז געווארן אויסגעווייפט אויב דאס איז געווען די רצון השם קען מען אונז דאך גארנישט טון. דאס איז מורא'דיגע ווערטער וואס די תרגום יונתן בן עזיאל זאגט, סתם אזוי האט דאך נישט קיין פשט, ער רעדט טענו בחיטין, ער זאגט קוק זיי גייען אונז אויסהרג'ענען, און והודה לו בשעורין, און דו ענטפערסט, הכזונה יעשה את אחותנו. יעקב אבינו האט געוואוסט אז דו האסט נישט געוואלט אז עס זאל זיין ווי א זונה, באט ער פרעגט דיך דאך, זאלן זיך צאמנעמען די אלע פעלקער און מען הרג'עט אונז אויס? האבן זיי געענטפערט, יא, מען זאל אונז אויס'הרג'ענען, די גאנצע וועלט זאל וויסן אז מען טאטשט א מיידל, אז מען מאכט זנות, און מען איז זיך מוסר נפש, איי מען וועט דיך אויס'הרג'ענען? דאס איז אלץ וואס דער אייבערשטער פירט, אין דעם קענסטו נישט אריינרעדן. זעלבע דא אויך, מען האט געמאכט אז די פרעזידענט האט אן איידעם וואס ער איז א איד, די טאכטער האט זיך מגייר געווען, איך ווייס נאך נישט וויפיל גיור ס'ליגט דערין, ווייל דער רב וואס האט זיי מגייר געווען ער איז נישט קיין אנגענומענע רב, ער איז א גרויסער טוער, ער שלאגט זיך מיט רוסלאנד, ער איז א גרויסער מענטש, אבער אין הלכה? איך ווייס נישט בכלל צו ס'איז אנגענומען, אין ארץ ישראל נעמט מען נאך נישט אן דעם גיור אויך נישט. למעשה איז אזוי, ווען ער גייט יעצט ארויס נאך אכט יאר און ער איז געווען א העלד, איז זייער גוט, אבער לכאורה ווי ס'זעהט אויס בלאזט דער ווינט זייער נישט זיין וועג, ס'איז דא פראטעסטן יעדן טאג אין געוויסע שטעט, מ'הארגעט מענטשן, דער עולם איז נאט אפ טו וואט הי איז טעלינג אס און וואט הי וואנטס אמעריקע שוד בי, ער איז א יוראפעיער, זיין טאטע געקומען פון יוראפ נאך די קריג, מענטשן זאגן ער האט זיך געשעמט צו גיין אין די אידישע געגנט מאכן ביזנעס. ווייל דעמאלטס וואלט דאך געווען דער איד זייער דערנידריגט דורך זיין טאטע. בקיצור, זעהסט אז ער איז אזא יוראפעישער דיקטאטור, ער מיינט ער ער ער ער רעדט ער רעדט ער רעדט ער רעדט. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, ביז שלמה ווען ער איז ארויס נאך אכט יאר און ער איז א סוקסעס, איז א גאנצע גליק, דער איידעם איז אים א איד, אייניקלעך זענען אידן, אבער עט די ענד אוו די דעי, ער ווייסט נאכנישט ווי ער וועט אנקומען, ער קען זיין דער זעלבער פעיליער ווי אבאמא, אבאמא איז א אויסגעשמיסענער מענטש, ליינט אין אלע צייטונגען, אין די בלאגס, די ווארסט פרעזידענט וואס אמעריקע האט געהאט. געטוהן גארנישט און אריינגעברענגט שמוץ מיט זנות ענד דעטס איט. און אריינגעברענגט די אראבער דא. ער האט געטוהן מוראדיגע פארברעכן ער מיט הילערי קלינטאן מוראדיגע פארברעכן האבן זיי געטוהן. און זיי האבן נישט באצאלט קיין פרייז אויך נישט ווייל אבאמא גייט פארדענען הילערי. מען האט בענגאזי געטוהן קאראפשן איבעראל. סאו וואס איז מיר דער גרויסער יחוס אז. ער האט צו טון מיט אידן, זיין איידעם איז א איד, און ער האט איבערגעגעבן פאר זיין איידעם, האט ער איבערגעגעבן אז ער זאל פירן דעם גאנצן, ווי מען זאגט, אויפנעמען סטעף, ער דארף יעצט ארייננעמען פיר טויזנט מענטשן, ער האט אים געגעבן א מורא'דיגע פאזישן, די שאלה איז נאר וויאזוי עס וועט זיך אויסארבעטן, און ממילא דארף מען טון יעקב אבינו'ס מעטאדע, לעמו תשועה. וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע פראפאגאנדע, מיי דאוטער איז גענע גיוו בירט און מעיבי ווייל איי'ם אן די סטעידזש שי איז גיווינג בירט נאו טו א דזשואיש טשיילד, זייער וויכטיג אויסגעפעלט דאס אלעס. יעצט, אבאמא איז געווען א טאטעל פעיליער, אונז האבן מיר געהאט דינקינס איז געווען אין ניו יארק דער מעיאר, ער איז געווען אזא פעיליער אז ס'לויפט אפילו נישט א שווארצע, זיי לויפן אפילו נישט. נישט. אבאמא איז אזא פעיליער געווען אז מען האט שוין נישט וועם צו שיקן נאר א פרוי זאל לויפן, מען שיקט נישט מער נאכאמאל א שווארצע, א טאטעל פעיליער פון עי טו זי. למעשה אבער זענען די שווארצע מסתם דרייסיג פראצענט פון אמעריקע, ממילא האט ער א רעכט צו מאכן מיסטעיקס, און מען באגלייט זיי נישט ארויס מיט שלעק.

יעצט וועט ער צוערשט זען וויפיל מען דארף אנקומען צום אייבערשטן און וויפיל מען דארף אים בעטן אז ס'זאל אלעס גיין ווי עס דארף צו זיין, אז אמעריקע האלט שוין אויכעט, ער גייט נישט מבטל זיין עקזעקוטיוו ארדערס, גיי איז אקעי, אקעי, דער אייבערשטער זאגט אקעי, ס'איז אקעי ביי ענק באט נישט ביי מיר, אלהיהם של אלו שונא זימה, וואוי פאר'ן אייבערשטן. פאסטער, שונא זימה. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, א בחור קאלט מיך אויף פון קרית יואל אז מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה און ער דרייט זיך אין די גאס, זאגט ער יעצט האלט ער שוין דארט, ער האט געקויפט א סעלפאון, און ער פרעגט מיך וואס ער זאל טון, יעצט איך וויל דיר מסביר זיין, ער וויל איך זאל אים קאלן, איך קאל קיינעם נישט צוריק פרייוועט, ווייל כדי איך זאל דיך קענען מייעץ זיין מוז איך דאך וויסן וואס איז געווען, עס קען זיין אז דו האסט מאלעסטעט א בחור און געשטופט אין תחת. וועגן דעם האט מען דיך ארויסגעווארפן, אט דאס האט דאך אהרן אויך געטון, און מענדעלע אויך געטון, און יעדער האט עס געטון. אהרן האט עס געטון אין סיגוטער מקווה, מענדעלע האט עס געטון אין מאנרא און אין אמסטערדאם. סאו קען איך דיך נישט זאגן אין דעם האט מען דיך ארויסגעווארפן. דו זאגסט איך ווייס נישט וואס דו האסט געקענט טון, איך זאל דיר געבן אן עצה קעגן די הנהלה? איך קען דאס נישט טון, איים נאט גאנא דו איט. און אז איך זאל ענטפערן יעדן פרייוועט, פעיס טו פעיס, אדער פאון קאל טו פאון קאל, דו ווייסט וויפיל קאלס איך באקום אזוי פאר ס'הייבט זיך אן א נייער זמן, איך קען דיר נאר זאגן איין זאך, זאלסט אריינגיין צו די פאליס און פיילן א קאמפלעינט, נעם דעם קאמפלעינט און גיי אראפ אין סאדערן דיסטריקט דאס איז די עף בי איי, זאג זיי וואס מען האט געטון צו דיר, און נאכדעם נעם א באס וואס ער פארט אויף אלבעני און פאר אראפ ביז אלבעני אליין, און אין אלבעני וועסטו פארציילן ביי די סטעיט דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן וואס מען האט מיט דיר געטון, איך קען נישט מיט דיר מיטגיין און ארומפארן איבעראל, קודם ווייס איך נישט וואס דו האסט באמת געטון. טוהן און נאכדעם איך קען זיך נישט אפגעבן מיט יעדן בחור איך האב נישט קיין אפיס אזוי ווי די אלע גרויסע דוב הייקינד האט אן אפיס מיט פאנדס איך האב דאס נישט און עט די ענד אוו די דעי ווען מען וועט דיר אפערן הונדערט טויזענט דאלער עסטו זאגן סקרו נחום ראזענבערג אז דו עסט זיין אן איידעלער עסטו נעמען דאס געלט און דו עסט נישט ווייטער גיין און אז דו עסט זיין א חיה מיט א חזר עסטו נאך זאגן איך האב דיך געוואלט טאטשן אויך איך קען דען נישט ענקערע אלטע אזיאטישע מארמארישע פערדישע זאכן איים נאט ווילינג טו העלפ יו איך בין דיר נאר ווילינג צו זאגן וואס דו זאלסט טוהן. גיי אדער קודם צו די פאליס, נאכדעם צו די עף בי איי אין סאדערן דיסטריקט, און נאכדעם גיי אויף אלבעני, און נאכדעם וועסטו זעהן אז מ'וועט דיך צוריק נעמען. דעטס אלל איי קען טעל יו. כ'האב הנאה, ס'איז געווען יעצט איינער, ער פארקויפט עפעס א פראדאקט, כ'וויל נישט זאגן וואס, ווייל אז כ'וועל זאגן וואס וועט מען וויסן גראד ווער ס'איז, כ'בין אריין אמאל צו אים אין סטאר, כ'האב געוואלט קויפן, זאגט ער מיר דו גיי ארויס, דיך האט זאליקא געלייגט אין חרם, ארויס פון דא! ער האט מיך ארויסגעווארפן ווי א הונט אין די גאס. כ'מיין דאס איז א מענטשליכקייט. ער האט א ברודער וואס כ'בין אמאל געווען אין מאנסי איך האב עפעס איינגעקויפט אין א סטאר האט ער מיך באפאלן אינמיטן הויעך ברבים נעמט זיך שרייען אלטע סאקמער אזיאטישע משוגענע וועגן שרייט אויף שוין איך האב מיך נישט געפוילט כ'האב אים ארויפגעלייגט א וואך שפעטער אויפן האטליין און ער קאלט מיך אפ נעם מיך אראפ כ'האב קינדער כ'האב איידעמער זאג איך וועיט א מינוט איך האב אויך קינדער און איידעמער ברוך השם וואס ביסטו מיך באפאלן אין א פאבליק סטאר כ'נעם עס נישט אראפ שטייסט וואס דא גייט פאר איז יעצט דער טאטע האט באקומען א לא נתקבל פאר זיין זון, דאס איז געווען גאנץ א וואוילער בחור, ער האט באקומען א לא נתקבל צעטל, און וואס האט זיך אויסגעלאזט? זאגט מיר דער טאטע, ער וויינט ווי א בעיבי, זאגט ער, עס קומט א יום טוב ראש השנה, עס קאסט אזויפיל געלט, א יום כיפור, א סוכות, מען באצאלט פאר אן אתרוג פיר פינף הונדערט דאלער מיט א לולב, און מען געבט אכט עס זאל זיין כשר, און מען וויל זיך אביסל דערפרייען די הארץ וואס איז אזוי פארקלעמט און פארשטאפט א גאנצע. יאר אז כ'האב באקומען פאר ראש השנה א לא נתקבל קארטל האב איך שוין נישט געוואלט גיין דאווענען אויך נישט, נישט דער זון זאגט עס דער טאטע, ער זאגט דו האסט אמאל דערציילט אויפן האטליין א מעשה, כ'האב עס טאקע פארציילט, אמאל איז געגאנגען א יונגל אין ווין אין חדר, ער האט געהאט צוויי בעגס, איינס האט ער געהאט א סענדוויטש מיט א וואס די מאמע האט אים געגעבן פאר לאנטש, און איינס א סידור, איז געקומען א דאגי ער האט געשמעקט די פיינע. סענדוויטש, האט ער זיך געגעבן א בייס און א כאפ און א לויף אוועק. ער געגאנגען און ס'אינגל זאגט פארן דאגי ליסן, האסט גענומען דעם סענדוויטש נעם דעם סידור אויך, גיי דו אין חדר. זאגט מיר דער יונגערמאן כ'האב געוואלט דאס זעלבע טוהן, כ'האב נישט געוואלט גיין מער אין שול דאווענען, האב איך עס נישט געקענט מיר ערלויבן ווייל כ'האב א שטוב מיט קינדער. עטס האטס אן השגה דאס רשעות וואס מען טוט אפ מיט עלטערן? און ווער איז דאס? א זאליקא! ער האט זיך אנגענומען דעמאלטס פאר זאלי, שרייט ער מיר אריין, וואס האב איך מיך געדארפט אננעמען פאר דעם רשע. זאג איך אים איך פרעג אויך דאס זעלבע, וואס בין איך דען שולדיג געווען עפעס? ס'איז געווארן ממש א הפקר, די חברה האבן נישט קיין רחמנות אפילו אויף די אייגענע מענטשן, און דאס איז וואס מ'האמער דערלעבט פון דעם וואס מ'האמער אויפגענומען רבי זאליקא. ס'איז דא טויזענטער גרויסע הויפן וואס איז אונטערגעגאנגען זייער זכר, ס'איז געווען איזשביצע מיט קאצק מיט שמאצק מיט וואס די ווילסט, ס'איז אונטערגעגאנגען. און די היינטיגע מוז מען אנהאלטן. יעצט, אונזער הייליגער רבי האט געהאט א שיטה, די מלחמה קעגן ציונות, די מלחמה קעגן די פרצות הדור, די אלע זאכן האט מען דאך שוין געמאכט בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא. אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט שיקן בחורים אין מיליטער, מיר האבן נישט קיין פראבלעם מיט שיקן פראנצויזישע בחורים אויף ארץ ישראל, אונז האבן מיר שוין נישט קיין שום פראבלעם מיט גארנישט. סאו וואס פעלט אויס אז איינער זאל זיצן אויפן רעבינס שטוהל? וואס זאל דען גיין שלעכט ווען ס'איז דא א נארמאלע קאמיטעי פון די שטאט און די מוסדות בלייבן איבער פאר די שטאט און נישט פאר זאליקאן און פאר פרייוועט ענטערפיונערן און מ'זעהט אז די שטאט זאל האבן אלעס וואס מ'ברויך, יעדער בחור זאל האבן א תלמוד תורה, יעדעס מיידל זאל האבן א סקול, מלמדים זאלן נישט טארן טאטשן, ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך וואס מ'האט געטון פון דעם רעבין שטוהל, מ'האט געמאכט דערפון אן ענטערפרייז, און מ'טוט וואס מ'וויל, ביליאנערן געווארן אויפן רעבינ'ס חשבון, און מ'דערשטיקט אידישקייט, סאו וואס האט מען פון די גאנצע זאך אז ס'איז דא א שטוהל אויפן רעבין, ס'איז דא א שטוהל אויפן רעבינ'ס נאמען, עניוועי. דאס איז אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז וואטעווער ווי דיד, ווי דיד ראנג, האמער עס געטוהן, ס'זאל אונז גיין גוט, נישט פארן אייבערשטן און נישט פאר די תורה, און ס'איז א גרויסע שאנדע, נאר איך קען נישט זאגן דעם בחור קיין פרייוועט מיינונג, איך ווייס נישט וואס דער מצב איז, איך קען אים אזויפיל זאגן ער זאל טוהן וואס איך הייס יעדן טוהן, און קען זיין ס'איז גאר עפעס א פעיק פאוני זאך אויך, איך קען דאך נישט וויסן, קען זיין ער וויל מיך אריינדרייען, הער, קען זיין ער וויל ארויסשלעפן פון די קהלה אפאר הונדערט טויזענט דאלער, ברעך קאפ אליין. דאס האט עטס ענק אויפגעטון, אז ווען מען שרייט וואלף וואלף פלעגט אמאל לויפן יעדעס מאל, מען האט אביוזד די סיסטעם, יעדער האט גענומען געלט, און דא א פרוי וואס איך בין אליין אראפגעפארן מיט נאך איינעם און געגאנגען צו די פאליס ווייל דער וויזשניצער קעכער דער וואס האט אוועקגענומען א בחור פון קרית יואל אין א האטעל האט אים גערעיפט צוואַנציק מינוט, איז געגאנגען די מאמע און זי האט גענומען צוואַנציק טויזענט דאלער, א דאלער א מינוט. איך ווייס קלאר אז זי האט עס גענומען און איך נעם נישט קיין דיסקלעימער ווייל איך ווייס פונקטליך און עט די ענד אוו די דעי האט זי געזאגט ניין זי האט מיר נאך מסביר געווען אז מען קען נישט מען קען נישט מען קען נישט האב איך איר געזאגט דו ביסט א אישה זונה וחללה דו האסט געדארפט זיין א אישה גרושה מאישה דו שמוציאן וואס דו ביסט און די זעלבע פרוי האט אמאל אנגעהויבן צו רעדן מיט מיין פרוי אז זי זאל זיך אנטוהן א גאטש אויפן קאפ ווייל די שייטל ס'איז צו שיין, ס'איז נישט קיין שייטל ס'איז א ביסל האר אין די פראנט, ס'איז צו שיין און מ'דארף א אידישע טאכטער דארף זיך זעהן מיאוס צו מאכן, עה, איך האב געזאגט מיין ווייב אויב ס'קומט פון די פרוי זאלסטו וויסן זי האט גענומען צוואנציג אלפים אז מ'האט גערעיפט איר קינד און מ'האט יענעם נישט איינגעזעצט, דעטס אלל, אין אנפאנג האט זי געזאגט זי וועט טוהן זי וועט טוהן, און אזוי לאזט זיך אויס רוב קעיסעס, און איך האלט נישט ביים ווערן ענקער עי טי עם מאשין, איך האב א חבר וואס האט געוואלט איינזעצן ברוך מרדכי'ן, איז איינער האט געמאכט כ'ווייס אנדערטהאלב מיליאן דאלער איינער זעקס הונדערט טויזענט דאלער, האט אויסגעצאלט דעם צווייטן א מארגידזש, און יענער איז געבליבן נעבעך מיט די צינג אינדרויסן, דאס הייסט, אונז זעמער נישט מער ענקער עי טי עם מאשין, פייט. פאר יור רייטס יורסעלף, אונז זעמיר נוז עידזשענסיס, אונז זאג מיר ענק וואס דו קענסט טון, וואט יור אפשענס אר, די רעסט איז אפ טו יו, יו וואנא פלעי געימס? פלעי געימס! וויר נאט גאנא וועיסט טיים פאר יו. עניוועי, דאס איז די מעסעדזש וואס איך געב דעם בחור, ער האט מיר א מעסעדזש איך זאל עהם קאלן, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, איך ווייס נישט דיין היסטערי, איך ווייס נישט וואס דו האסט געטון און וואס דו טוסט און וואס דו האלטסט ביים טון, און איך לאז מיך נישט אריינשלעפן פון דעם אלעם טינופת. יעצט

און געמאכט א תיבה דאס איז נח און געמאכט א תיבה זיך צו שלאגן און אריין גיין און נישט האבן קיין שייכות מיט די מבול מיט די אלע זנות וואס איז פארגעקומען דעמאלטס ליידער ליידער בעוונותינו הרבים קומט פאר אין א קרית צום געוואלדיגע פראבלעמען און ברוך השם גערעדט צום זאך סיי די מיליאנס און

מיין ווער איז מיילעך לעווי, אלץ געווען א פויער, אלע יארן געוויסט איז א פויער, זיך אראפגעזעצט אויפן בענקל און אנגעטוהן ווייסע בעקיטשעס, זייער גוט אזוי האט ער אויפגעלייגט דעם מעסעדזש, זייער א צוויי גוטע פשוטע מעסעדזשעס ברוך השם לייגט עס ארויף דער עולם זאל וויסן אז ס'דא נאך אידן וואס ווייטאגן אויף דעם שקר גס וואס קומט פאר, ואין פוצה פה ומצפצף די אלע רבנים וואס רופן זיך רבנים,

נישט פארשטאנען גארנישט, צען יאר האט מען נישט פארשטאנען זעט ווי קרום איז געפארן טאקע די גאנצע שטעטל דער משה ראטמאן האט אים לעצטע פאר יאהרן די גבאים משרתים זיינע אים מוראדיג באצווינגען מיט זאכן וואס איז בכלל נישט געווען לפי כוחו ווי מ'האט עס קלאר געקענט זעהן האט אים אנגעדראגט מיט דראגס אז ער קען אויפמאכן די אויגן מיט ווייזן כאילו ער איז דא בעצם און מ'האט אים מוראדיג אויסגעפייניגט די לעצטע יאהרן איך האב מיטגעהאלטן אסאך איך האב געזעהן

וואס א גאנצע ביזנעס טאקע א געהעריגע ביזנעס און מאכט מיליאנען דאלארן פון זיין ביזנעס א געהעריגע ביזנעס א געהעריגע ביזנעס מאן אלע יארן געווען און נאך אלץ און קומען די אלע פארפרוכעטע אלטע אזיאטישע מאמר אפיפערן וואס האבן מורדיג ליב צו גלייבן אין מענטשן דא צוויי מינע מענטשן ס'דא א מענטש איש אמונה און ס'דא א מענטש וואס איז ווייסט נישט פון גארנישט.